א גוט יאר, דאס איז א שיעור וועגן די דריי וואכן, און וועגן די ניין טעג, און וועגן תשעה באב, איך וויל דער עולם זאל האבן אביסל א מושג אין וואסערע טעג און וואסערע צייטן אונז לעבן מיר, און איך וויל אביסל רעדן וועגן חורבן בית המקדש, און די צווייטע בית המקדש איז חרוב געווארן וועגן שנאת חינם, און אונז האבן מיר אזויפיל שנאת חינם פאר נאו גוד ריזען. מען הרג'ט זיך ארום די ארוינים מיט די זאלוינים, בעיסיקלי פארשטיי איך נישט, מען הרג'ט זיך ווער ס'זאל נעמען דעם רעבינ'ס ירושה, פארוואס ווען ר' געצל בערגער איז געשטארבן האט מען זיך נישט ארום געהארגעט די גאנצע וועלט, פארוואס האט מען געלאזט ר' מענדל בערגער מיט ר' שלום זאלן זיך ארום הארגענען, און נאכדעם ווען זיי זענען אוועק האבן זיך זייערע קינדער געהארגעט, פארוואס האט זיך נישט די גאנצע וועלט געמישט? וואס גייט באמת פאר מיט דעם רעבנס ירושה וואס דער בעל דבר קען פארפירן דעם גאנצן ציבור אז איינער זאל פיינט האבן דעם אנדערן, און די גמרא לערנט אונז א מורא'דיגן יסוד, דער יסוד איז כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו, עטס ווייסט וואס דאס מיינט? איז דאך אזא מורא'דיגע פראסק אין פנים פאר אונזער דור, א מענטש מאכט א חשבון, פאר טויזנט נײַן הונדערט און פֿערציק יאר צוריק איז חרוב געווארן דער בית המקדש, סאו וואס האב איך דערמיט? ווי קום איך אריין? זיי האבן געזינדיגט, האבן זיי אומגעברענגט דעם בית המקדש, אבער אונז האמיר מיט דעם נישט קיין שייכות. זאגן דיר די חזל, ניין דו האסט א גרויסן טעות, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו מיינט עס אז דו דארפסט קוקן ווי דו האסט יעצט אומגעברענגט, דו ביסט יעצט מיט טויזנט נײַן הונדערט און פֿערציק יאר צוריק און דו ברענגסט אונטער דעם בית המקדש נאכאמאל. און נישט נאר דאס, אז דו ביסט אלט פופציג און זעכציג יאר, יעדע תשעה באב וואס איז דורך געגאנגען האסטו נאכאמאל דיסטרויד, געמאכט א חורבן בית המקדש, און נישט נאר יענע האבן עס געמאכט נאר דו מאכסט עס אויך, ווייל ווען דו וואלסט עס נישט געמאכט וואלט עס דער אייבערשטער דיר ווען שוין צוריק געבויעט, האט דער בעל דבר אריינגעברענגט אזויפיל שנאת חינם פאר גארנישט, ווער עס זאל ירשענען די בנינים פונעם רעבן זכר צדיק לברכה. רבי האט נישט געהאט אויף זיין נאמען גארנישט, א פרוטה האט ער נישט געהאט, איך געדענק ווען רבי אהרן איז געקומען אויף ארץ ישראל און זיין שוויגער לייטש האט אים געטראפן און ער האט געהאט אזא טולעפ אזא גרויסן שיינעם טייערן טולעפ, זאגט זי אה דער פעטער איז אוועק, ס'געווען נאכדעם ווען די רבי זכרונו לברכה איז אוועק, דער פעטער איז אוועק, אה ער האט איבערגעלאזט א פעטע ירושה, יא א פעטע ירושה האט ער איבערגעלאזט, נישט איבערגעלאזט א דיים, ער האט נישט געהאט א באנק אקאונט אונזער הייליגער רבי. ער איז געווען א קאמפעטישן מיט די וועלפעיר דעפארטמענט, ער האט פארטיילט מער צדקה וויפיל די וועלפעיר דעפארטמענט, איי די וועלפעיר דעפארטמענט פארטיילט אסאך מער, ער האט אבער נישט געהאט אזא אינקאם ווי די וועלפעיר דעפארטמענט, האט זיך אייביג געבארגט געלט אויף צו טיילן פאר אידן צדקה, סאו למעשה דער איד האט נישט געהאט א פרוטה, איז דא אפאר מוסדות, אביסל וואס די גאווערמענט האט געגעבן, אביסל וואס אידן האבן געגעבן, אויף דעם דארף מען מאכן אזא מלחמה אין א שטאט אז איינער רעדט נישט מיטן צווייטן. מען איז זיך נישט משדך איינער מיטן צווייטן, דאס ברענגט אונטער שידוכים, דאס ברענגט אונטער פרנסות, דאס האט טאקע אויסגעפעלט, דאס האט טאקע דער רבי זכרונו לברכה געמיינט אין זיינע דרייסיג פערציג יאר הארעוואניע אין אמעריקע, און פארוואס געשעהט עס דא דווקא ביי אונז אין די קהילה? ווייל דאס איז דער בעל דבר, ער גייט זעהן אז קיין ס'זאל נישט זיין קיין שלום נאר שנאת חינם, ממילא איז ער געדעקט אז דער בית המקדש גייט נישט געבויעט ווערן, ווייל אז דער אייבערשטער האט עס צו פארברענט וועגן שנאת חינם איז דאך דיו לבא מן הדין להיות כנידון, אויב מען פאררעכט עס נישט יעצט דעמאלטס וועט ער עס נישט צוריק בויען חלילה, זאגט אונז די גמרא. כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו, רבותי יעצט תשעה באב איז נאכאמאל אראפגעקומען א פייער פון הימל און ס'האט פארברענט דעם בית המקדש, און מ'דארף לערנען וואס דער חטא איז געווען כדי מ'זאל וויסן וויאזוי מ'זאל זיך צוריק אומקערן, די זעלבע אויך איז מיט זנות, כ'וועל ענק באלד פארלערנען מעשה'ס וויאזוי אידן זענען געווען אפגעהיטן פון זנות. ביי אונז איז דאך זנות און נישט נאר ס'איז א מותר לכתחלה, ס'איז א שמועס וואס מ'טאר אינגאנצן נישט רעדן דערפון, מ'לייגט אין חרם אז מ'רעדט פאר דעם, און די דזשענדער לאו קומט די קהל ייטב לב מיט או יו מיט די אגודה מיט אלע שרייבן אונטער פאר די גוים זאלן באקומען אפאר מיליאן דאלער שרייבן זיי אונטער דו מעגסט עס טוהן דער אייבערשטער פלאמט פאר דעם און נאכדעם וויל מיר אונז נאך מ'זאל אונז צוריק בויען דעם בית המקדש, ס'איז דאך די זעלבע עבירות וואס זיי האבן געטוהן ביים ערשטן בית המקדש און ביים צווייטן בית המקדש. ביים ערשטן בית המקדש איז געווען דריי עבירות, ביים צווייטן איז געווען שנאת חינם וואס דאס איז געווען אזוי ווי די דריי עבירות, אונז האמיר אלע פיר אינאיינעם, ס'איז נישט נאר כאילו אזוי ווי, אונז טוהן מיר אלע פיר אינאיינעם, וועגן דעם וויל איך אביסל רעדן וויאזוי מען דארף זיך צוריקקערן צום אייבערשטן, און וואסערע טעג די דריי וואכן זענען, ס'איז נישט סתם טעג, די איך האב ענק שוין נאכגעזאגט, דער מהרש"א ברענגט אין מסכת מנחות אז די איין און צוואנציג טאג וואס דאס איז דא פון שבעה עשר בתמוז ביז תשעה באב, זענען די זעלבע איין און צוואַנציק טאג וואס איז דא פון ראש השנה ביז שמיני עצרת? און דער אויספיר פון די דריי וואכן זענען דער אויספיר פונעם פון ראש השנה ביז שמיני עצרת. יעצט תשעה באב זיצט מען אויף די פלאר מען זאגט איכה ישבה בדד העיר און מען זיצט און מען וויינט. שטעל דיר פאר באמת אז אונז קעמער זיך פארבעסערן אונזער לעבן און מען קעמער טרייען. זיין אפגעהיטן פון די פיר עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות און שפיכת דמים און שנאת חינם, שטאט צו זאגן איכה, גייען מיר אונז זינגען דעם שיינעם ניגון, עטס געדענקטס וועלכן ניגון? ס'גייט אזוי. שאתה הוא ה' אלקינו

אויף תשעה באב ס'קרא עלי מועד איז באמת שמיני עצרת דער העכסטער טאג פון יאר ווען דער אייבערשטער פארשפארט זיך מיט זיינע קינדער און ער זאגט די אומות העולם לאז איך שוין יעצט אפ איך וויל מיך איינשפארן מיט מיינע קינדער כד יתבי ישראל ועסקין ועסקין בשמחת התורה ס'איז אזאלעכע הויעכע צייטן וואס מ'לעבט יעצט. נאר אז מען געט זיך נישט אין אכט, מען לאזט עס דורך גיין, קום איך אריין אין א סטאר, איך וויל עפעס קויפן צו עסן, מוז גיין מוזיק, אה פיין, ס'איז אויסגעהאלטן על פי הלכה אז ס'האט נישט די כלי זמר. ס'איז דא אינגאנצן ניין טעג צו מתבונן זיין, מוז איך הערן די מוזיק? וועם אינטרעסירט עס יעצט? אונז מאך מיר חוזק, אונז זאג מיר פארן רבונו של עולם, אונז וועל מיר געבן די מינימום וואס שטייט אין שולחן ערוך, ממילא זאגט דער רבונו של עולם איך וועל דיר אויך געבן די מינימום, איך וועל דיר געבן ממש זאלסט האבן צו עסן, זאלסט נישט שטארבן, פאר הונגער, אבער דו וועסט ברעכן קאפ, סא לאמיר אנהייבן צו טראכטן וואס מען דארף טון צוריק צו קומען צום הייליגן באשעפער, מען דארף אנהייבן צו זיין אפגעהיט אין עריות, מען דארף אויפהערן דעם שנאת חינם, מען דארף לערנען אביסל לשון הרע, הלכות לשון הרע, דאס איז א זאך וואס אונז האמיר עס קיינמאל נישט גורס געווען, מען האט אפילו נישט געוואוסט אז ס'איז דא אזאלכע מינע הלכות, ס'איז בכלל נישט געמאכט פאר ווילימסבורגע אידן, ס'נאר געווען איין איד מיסטער קויפמאן זכר צדיק לברכה וואס ער האט דאס באצאלט פון זיין טאש. געלט און ס'איבערגעטײַטשט אויף ייִדיש מיט ער האָט געדרוקט עס אומזינסט פֿאַר צוויי דאָלאַר אַ קאָפּי. ווען נישט, לויט ווי אַזוי מע האָב מיר זיך אויפֿגעפֿירט אין ווילימסבורג, וואָלט מען בכלל נישט געוווּסט, אַז ס'איז געווען אַזאַ מין ספֿר פֿון, פֿון חפֿץ-חיים, וואָס דאָס הייסט שמירת-הלשון. און מע דאַרף אָנהייבן צו לערנען אין דעם. מע טאָר נישט יענעם באַליידיקן, מע טאָר נישט יענעם באַעוולען. דאָס, וואָס מע האָב מיר עס געטאָן, און ווי גאָט אַוועי וויט איט, דאָס האָט געמאַכט, אַז מע זיצט מיר אַרײַנגעלייגט אין דאָ, אין דעם חורבן. דאָס איז וואָס דאָס האָט אויפֿגעטאָן. ס'האט אויפגעטון, ס'האט צוגענומען די פרנסה, ס'מחלוקת נעמט צו פרנסה, מ'שטארבט פאר הונגער, ס'איז אן אינפלעישאן, ס'איז א רעסעשאן, יונגעלייט גייען אראפ פון די פון די גלייכגעוויכט, און דאס אלעס נעמט דער אייבישטער צו, ווייל ס'איז דא לשון הרע'ס מיט שנאת חינם'ס מיט אלעם, אמאל ווען מ'פלעגט רעדן לשון הרע האט מען געזאגט אזוי אויף דעם מעג מען רעדן לשון הרע ווייל ער איז א שייגעץ ער איז אן אפיקורס, היינט דארף ער נישט זיין, היינט קענסטו רעדן אויף יעדן, נעם אהער א איד מיט א בלאט. רעדט צאם, דער רעדט צאם אויף אלע גדולי ישראל, און יענער רעדט צאם אויף אלע גדולי ישראל. דער וועם ער שטייט אין וועג רעדט ער צאם, און ווען יענער שטייט אין וועג רעדט יענער צוזאם. און דאס, דאס איז דער חינוך וואס מען געבט אונז פאר אונזערע קינדער? איך האב ענק שוין געזאגט אז דער מהרש"א זאגט אז די איין און צוואנציג טאג זענען קעגן די איין און צוואנציג טאג פון ראש השנה ביז סוכות. יעצט אויב אזוי, אויב תשעה באב איז שמיני עצרת, איז א טאג פאר שמיני עצרת איז די אושפיזא פון דוד, דאס איז ח' אב, און ז' אב איז די אושפיזא פון יוסף הצדיק, וואס דאס איז דער זעקסטער טאג סוכות. יעצט, די גמרא לערנט אונז בז' באב קלקלו שם, מען איז אריין אינעם מקום המקדש אין קדשי קדשים, און מ'האט דארט מקלקל געווען, מ'האט מקלקל געווען מיט זנות, מ'האט מקלקל געווען דאס וואס האט געדארפט זיין אז דער טאג ז' אב זאל מאכן אז מ'זאל זיך פורש זיין פון זנות, האט מען נעבעך מקלקל געווען. יעצט ס'שטייט ביי שמחת בית השואבה, שטייט די גאנצע צייט תיקון גדול עשו שם, וואס איז געווען? אז ס'איז געווען די פרויען זענען געווען אויף איין זייט און די מענער אויף די צווייטע, האט מען געמאכט א תיקון גדול אז מ'האט געמאכט אויבן פאר די עזרת נשים. סאו דער תיקון גדול האט צו טוהן מיט שמירת הברית, און דער קלקלו האט צו טוהן אז מ'האט מקלקל געווען מיט שמירת הברית, און ווען איז דאס געווען? ז' אב. יוסף הצדיק'ס טאג, אבער ז' אב איז מען אריין מ'האט מקלקל געווען. די גמרא לערנט אונז אין מסכת גיטין דף נ"ח עמוד א', אמר רב יהודה אמר שמואל משום רבי שמעון בן גמליאל, רב יהודה אמר שמואל האט געזאגט פון רבי גמליאל,

פֿיר הונדערט מלמדי תינוקות, ובכל אחד ואחד היו לפניו ארבע מאות תינוקות של בית רבן, און יעדער רבי האט געהאט פֿיר הונדערט קינדער תינוקות של בית רבן. יעצט, לכאורה איז שווער צו פארשטיין אין מסכת בבא בתרא דף כ"א עמוד א' שטייט אז מען שטעלט א מלמד פאר יעדע פֿינף און צוואַנציק קינדער, מ'טאר נישט האבן מער ווי פֿינף און צוואַנציק קינדער אין א קלאס. ס'איז דא דעם תשובות אין די אחרונים אויך שוין, אז היינט איז דאס אויך געזאגט געווארן. איז לכאורה ווי האט געקענט זיין פֿיר הונדערט קינדער פאר יעדן מלמד? איז דא אויף דעם אפאר תירוצים. איינס איז אז ער האט געלערנט פאר יעדן איינעם פער פֿינף און צוואַנציק, ס'הייסט ער האט זיי צוטיילט, ער האט געלערנט א האלבע שעה מיט די כיתה, א האלבע שעה מיט די כיתה. אדער איז דא נאך א תירוץ אז ער איז געווען אזוי ווי דאס ווערט אנגערופן א ריש דוכנא, ס'איז דא איינער וואס ס'העלפט צו פאר די מלמדים, איז במילא ער איז געווען דער איבערקוקער אויף די מלמדים, ער האט געמאכט זיכער זיי לערנען די ריכטיגע שיעורים און אזוי ווייטער, אז זיי האבן געהאט א פראבלעם זענען זיי געקומען צו אים. סאו בקיצור עטס קענט זיך פארשטעלן אז מען האט פֿיר הונדערט שילן און אין יעדן איינעם איז דא פֿיר הונדערט מלמדים און יעדער איינער האט פֿיר הונדערט קינדער. יעצט זאגט די גמרא וכשהיה אויב נכנס לשם און ס'איז אריינגעקומען אין די שטאט א פיינד היו דוקרין האבן די תלמידים דורך געשטאכן אותם זיי בחוטריהם זיי האבן געהאט אזאלעכע שטעקענעס. זיי האבן נישט קיין מורא געהאט. ולבסוף כשגבר אויב ולכדם, ווען דער פיינט האט זיך געשטארקט און ער האט זיי נעבעך איינגענומען, כרכום בספריהם, האט מען זיי ארומגעוויקלט מיט זייערע ספרים וואס זיי האבן געלערנט אין דעם והציתום באש, און מען האט זיי נעבעך אנגעצינדן מיט פייער. יעצט אז עטס קוקט אין די גמרא. אין מסכת סוטה דף מ ט עמוד ב', און אויך אין מסכת בבא קמא דף פ ג עמוד ב', שטייט דארטן אז ר' שמעון בן גמליאל ער איז אויך געווען איינע פון די קינדער, און ער איז געווען דער איינציגער וואס ער איז איבער געבליבן אין די שטאט, ער און זיין פעטער'ס א זון, דאס איז זיינס א פירסט קאזין. בקיצור, וועגן דעם האט ער זאגט ר' שמעון בן גמליאל אז דאס הייסט בנות עירי, ווייל ער איז געווען. איינע פון די קינדער וואס זענען איבערגעבליבן. נאכדעם זאגט די גמרא נאך א זייער א שיינע מעשה, תנו רבנן האבן די רבנים געלערנט מעשה ברבי שי' בן חנניה, ס'איז געווען א מעשה ברבי שי' בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומי, ער איז געגאנגען אין א גרויסן כרך אין רוים, ווייל די רוימער האבן אראפגענומען די קינדערלעך און זיי האבן זיי געטראגן אויף רוים. און די מדרש ברענגט אויף אסאך פלעצער אז מען האט זיי ארויף געשטעלט בקלון, מען האט זיי ארויף געשטעלט זאלן זיין, מען זאל מיט זיי מאכן משכב זכר, די רוימער האבן נעבעך געטון משכב זכר פאר די אלע פריזנערס וואס מען האט אראפ געברענגט פון ארץ ישראל. אמרו לו האט מען אים געזאגט, תינוק אחד יש בבית האסורים, ס'איז דא א קינד אין די תפיסה, יפה עינים, ער זעהט זייער שיין אויס, וטוב רואי, וקווצותיו סדורות לו תלתלים, זיינע פאות זענען שיין געדרייט, הלך רבי שי' בן חנניה ועמד על פתח בית האסורים, איז רבי שי' בן חנניה געגאנגען און ער זאל שטיין אויפן טיר פון בית האסורים, וואס האט ער געוואלט? ער האט אים געוואלט בודק זיין. ער האט געוואלט וויסן צו ער איז טמא געווארן שוין מיט משכב זכר צו נישט, ואמר האט ער זיך געגעבן א רוף אן דעם פסוק, ס'א פסוק אין ישעי' קאפיטל מ ב פסוק כ ד, מי יתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים, פארוואס קומט זיך אידן אז זאלן זיין אזוי צו צורויבט און צו צושלאגן, ענה אותו תינוק האט דער קינד געזאגט, ואמר האט ער געזאגט, הלא השם. דער אייבערשטער האט אונז געברענגט דעם ביטערן גורל, זו חטאנו לו, ווייל אונז האמיר געזינדיגט צו אים, ולא אבו האמיר נישט געוואלט בדרכיו הלוך, צו גיין אין זיינע וועגן, ולא שמעו בתורותיו האמיר נישט אויסגעהערט אין זיין תורה. אמר האט זיך רבי שי' בן חנניה אנגערופן, מובטחני בו, איך בין זיכער אז דאס קינד שיהיה מורה הוראה בישראל העט ווערן א מורה הוראה ביי אידישע קינדער. יעצט ווערט שוין געברענגט אין אלע ספרים, וואס האט ער געוואוסט ער העט ווערן עפעס א מורה הוראה, ס'איז דא אין רי"ף און אין עין יעקב אין ספר בן יהוידע און אין יערות דבש, דרשה א', אות י', אלע זאגן זיי אז וויאזוי האט ער געוואוסט, האט ער געקענט א פסוק, סאו וואס איז די גרויסע זאך ווערט מען א מורה הוראה, נאר. געווענליך ווען א מענטש איז אין צער איז טראכט ער אויף אלעם, יעדער איז אים שולדיג, נאר אויף איינעם וועט ער נישט טראכטן, אויף זיך אליינס, אז ער איז זיך אליינס שולדיג. יעצט אז ער האט געזען אז דאס יינגל איז אין אזא גרויסע צרה, ער זיצט אין רוים אין א קהל, מען האט אים אריינגעלייגט מען זאל מיט מאכן משכב זכר, און ער האט זיך געהאלטן ער האט נישט געזינדיגט, און ער האט געזאגט ס'איז אונזער שולד, הלא השם זו חטאנו לו ולא אבו בדרכיו הלוך. ולא שמעו בתורתו, האט ער געוואוסט אה, דו פארשטייסט קלאר וואס דא גייט פאר. בקיצור, העבודה האט זיך אנגערופן דער רבי יהושע בן חנניה, איך שווער אז שאיני זז מכאן עד שאפדנו בכל ממון שפוסקין עליו, וויפיל געלט מ'וועט בעטן וועל איך אים אויסלייזן, אמרו האבן די חזל געזאגט לא זז משם, אה, רבי יהושע בן חנניה האט זיך נישט גערוקט פון דארט עד שפדאו בממון הרבה, ולא היו ימים מועטים, ס'איז געווען א. אפאר טעג עד שהורה הוראה בישראל ומנו, רבי ישמעאל בן אלישע. יעצט דאס רבי ישמעאל בן אלישע איז אזוי, די ס'איז געווען רבי ישמעאל בן אלישע דער וואס איז נעבעך געהארגעט געווארן אין די עשרה הרוגי מלכות, דאס איז רבי ישמעאל כהן גדול, ער איז געווען א חבר מיט רבי עקיבא, יעצט און ס'שרייבן די אלע. אחרונים זענען מסביר אז ס'קען נישט זיין אז דאס איז דער זעלבער רבי ישמעאל בן אלישע דער וואס האט זיך מוסר נפש געווען דער ערשטער אויף קידוש השם, ווייל עה ער איז דאך געווען דער רבי ישמעאל בן אלישע וואס האט משמש געווען בכהונה גדולה בשעת'ן בית המקדש איז געשטאנען, און דא ווייזט זיך אויס ער איז געווען א יינגל, און מען האלט דאך דא ביי חורבן בית המקדש ווייל ס'שטייט תינוק אחד. קען זיין ער האט געהייסן נאך רבי ישמעאל בן אלישע, דאס איז געווען אן אייניקל זיינער, אדער כ'האב אמאל געזאגט א גוט געדאנק און כ'מיין ס'איז אפשר אמת. די גמרא זאגט ר' מאיר האט בודק געווען מיטן נאמען, און וועגן דעם אז א ממזר געבט מען א נאמען כידור, כי דור תהפוכות המה. יעצט אזוי ווי ר' ישמעאל כהן גדול, ישמעאל בן אלישע כהן גדול איז דאך געווען אזא גרויסער מענטש, די גמרא ברענגט אין מסכת ברכות דף ז' עמוד א' אז דער אייבערשטער האט אים געזאגט ברכני בני, איז קען זיין ווען ער איז אוועק האט מען א נאמען געגעבן נאך אים, אזוי ווי היינט איז דאך דער מנהג מען געבט א נאמען נאך יעדן מענטש. א אדם גדול איז במילא קען זיין ער האט פשוט געהייסן נאך אים, איז האב איך אמאל געזאגט פשט אז ווייל ער האט א נאמען געגעבן נאך אזא הייליגן צדיק איז דאס קינד טאקע געווען אזא גרויסער צדיק, ווען ער האט נאר געהערט אז ער הייסט ישמעאל צו ישמעאל בן אלישע, ווען ער האט געהערט אז דאס קינד הייסט אזוי איז ער שוין געגאנגען און ער האט אים געוואלט אויסלייזן. האט ער געוואלט זעהן צו ער האט נישט פוגם געווען דעם נאמען, אמאל קען מען דאך האבן א הויעך נאמען און מ'איז גארנישט, האט ער אים געפרעגט א פסוק און ער האט געזעהן ער נעמט עס אן אז ס'איז אונזער שולד נישט דעם אייבערשטנ'ס שולד. יעצט, די עיקר וואס איך וויל ברענגען איז די צווייטע העלפט פון די מעשה. אמר רב יהודה אמר רב, מעשה בבנו ובתו של רבי ישמעאל בן אלישע, ס'איז געווען א מעשה ביי א זון און א טאכטער פון רבי ישמעאל בן אלישע, איז נאכאמאל דער. דעם פון וועם מ'גייט יעצט פארציילן די מעשה, דער איז טאקע געווען דער ר' ישמעאל בן אלישע כהן גדול וואס איז געהארגעט געווארן אויף קידוש השם. די שאלה איז נאר צו דער תינוק דאס איז געווען דער זעלבער צו ניין. על כל פנים איז געוען די מעשה אזוי. שנשבו, מען האט זיי געפאנגען, ונמכרו, מ'האט זיי פארקויפט לשני אדונים פאר צוויי הערן, צוויי עקסטרע הערן האבן אפגעקויפט איינער א יונגעל איינער א מיידל, לימים נזדווגו שניהם. א צייט שפעטער האבן זיך די צוויי הערן צאמגעטראפן במקום אחד אויף א פלאץ, זה אומר דער האט געזאגט יש לי עבד שאין ביופיו בכל העולם, איך האב אזא קנעכט וואס ס'איז נישט דא אזא שיינער מענטש אין די גאנצע וועלט, וזה אומר און דער האט געזאגט יש לי שפחה איך האב א שפחה שאין בכל העולם כולו כיופיה, ס'איז נישט דא אין די גאנצע וועלט אזא שיינע ווי זי. אמרו האבן זיי געזאגט איינער פארן צווייטן, בוא ונשיאם זה לזה, לאמיר זיי אינאיינעם חתונה מאכן, און זיי וועלן האבן קינדער, ונחלק בוולדות, און מ'וועלן זיך אונז צוטיילן מיט די קינדער, און מיר האבן נאך קנעכט. הכניסום, האט מען אריינגעלייגט דעם זון מיט די טאכטער פון רבי ישמעאל בן אלישע לחדר צו א צימער. מען האט זיי אריינגעלייגט ביינאכט זאל זיין אין א טונקלען צימער, זה ישב בקרן זוית זה, דער האט זיך געזעצט אויף דעם ווינקל, וזו ישבה בקרן זוית זה, זי האט זיך געזעצט אויף יענע ווינקל, זה אומר ער האט געטראכט ביי זיך און געזאגט ביי זיך, אני כהן בן כהנים גדולים, איך בין א כהן דער זון פון כהנים גדולים. אשא שפחה? איז דען דאס שיין אז איך זאל חתונה האבן מיט א שפחה? וזו אבער וזאת אומרת און זי האט געזאגט אני כהנת, איך בין א כהנת, א טאכטער פון א כהן בת כהנים גדולים, אשא לעבד, וועל איך חתונה האבן עפעס פאר א קנעכט, ובכו כל הלילה ס'איז א גאנצע נאכט געשטאנען איינער אויף איין עק און דער אנדערער אויפן צווייטן עק. כיון שעלה עמוד השחר, און ס'איז ארויף געגאנגען דער עמוד השחר האט מען שוין געקענט זעהן אביסל ס'איז ליכטיג געווארן, הכירו זה את זה, האבן זיי דערקענט איינער דעם צווייטן, ונפלו זה על זה, זיי זענען ארויפגעפאלן איינער אויפן צווייטן, וגעו בבכי זענען אויסגעגאנגען. מיט א געוויין, עד שיצאה נשמתם ווי זייער נשמה איז ארויסגעגאנגען, ועליהם קונן ירמי', און אויף דעם וויינט ירמי' אין איכה קפיטל א' פסוק ט"ז, על אלה אני בוכיה עיני עיני יורדה מים. מען דארף אנהייבן זיך מתבונן זיין, רבותי, קוקט וואסערע צדיקים דארט איז געווען. און פון דעסטוועגן דאך דער כלל ישראל איז געווען פול מיט זנות, פול מיט אנדערע עבירות, און דער אייבערשטער האט נעבעך אומגעברענגט גאנץ כלל ישראל. רבותי, וואו זענען היינט דער יונגל מיט די מיידל וואס מען קען איינשפארן א גאנצע נאכט אין איין צימער, און ער זאָל זײַן אױף אײן עק, און זי אױפֿן צװײטן עק, און זײ זאָלן אַ גאַנצע נאַכט זיך נישט אָנרירן אײנער דעם צװײטן. רבותי, אױב אונדז האָבן מיר נישט אַזאַ מסירת-נפֿש, אַז דער אײבערשטער האָט פֿאַרברענט דעם בית-המקדש װײַל ער האָט געהאַלטן אונדז זעמיר נישט גענוג גוט, נו, װיִאַזױ װעט ער גײן יעצט צוריק בױען? רבותי, לאָמיר זיך אומקוקן. מען רעדט שױן נישט װיפֿל זנות ס'איז דאָ אין דער גאַס, מען רעדט שױן נישט װיפֿל מלמדים הרגענען אַװעק קינדער, מען רעדט דאָס אַז רבנים מיט. יעדע אנשי ציבור זיצן, באהאלטן זיך דעם קאפ אין דר'ערד אריין, און קיינער וויל נישט זאגן איין ווארט אז דער אייבישטער איז נישט צופרידן מיט זנות. יעצט, די גמרא דערציילט נאך א מעשה, אמר ריש לקיש, זאגט ריש לקיש, מעשה ס'איז געווען א מעשה, מאישה אחת, מיט א פרוי, וצפנת בת פניאל שמה, זי האט געהייסן צפנת בת פניאל, מ'האט איר נעבעך געכאפט אין געפענגעניש, זאגט די גמרא צפנת האט זי געהייסן מפני שהכל צופים ביופיה, זי איז אזוי שיין געווען אז יעדער האט געקוקט אויף איר ווי שיין זי איז, און זי האט געהייסן בת פניאל ווייל זי איז געווען די טאכטער פון כהן גדול ששימש לפני ולפנים, דער כהן גדול גייט אריין אין קדשי קדשים שנתעלל בה שבאי כל הלילה, דער וואס האט איר געפאנגען האט מיט איר א גאנצע נאכט געמאכט זנות. למחר מארגן הלבישה שבעה חלוקים, האט ער איר אנגעטוהן זיבן העמעדער, והוציאה למכרה, און זי ארויסגעטראגן צו פארקויפן. בא אדם אחד שהיה מכוער ביותר, געקומען זייער א מיעסער מענטש, אמר לו, האט ער געזאגט פאר דעם מענטש וואס האט איר געפאנגען, הראני את יופיה, לאמיך זעהן ווי שיין זי איז, אמר לו, האט ער געענטפערט דער וואס האט זי געפאנגען, ריקא, דו בעל גאווה, אם אתה רוצה ליקח, אז דו ווילסט זי קויפן, קח, קויף זי, שאין כיופיה בכל העולם כולו, עס איז נישטא נאך אזא שיינע ווי זי אין די גאנצע וועלט, אמר לו האט ער געזאגט, דער מענטש האט געענטפערט, אף על פי כן וויל איך זעהן ווי שיין זי איז, הפשיטה, איז געגאנגען דער וואס האט זי געפאנגען האט אראפגע. נומען פון איר ששה חלוקים, אלע זעקס העמעדער וואס זי האט געהאט, והשביעי קרעתו, די ווען מען האט געוואלט אויסטון די זיבעטע איז זי געגאנגען, זי האט עס צוריסן, ונתפלשה באפר, זי האט זיך גענומען קוילערן אויף דער ערד. אמרה לפניו, זי האט געזאגט פארן אייבערשטן, רבונו של עולם, אם עלינו לא חסת, אויף אונז האסטו נישט קיין רחמנות, אבער על קדושת שמך הגיבור למה לא תחוס, פארוואס האסטו נישט קיין רחמנות אויף דיין הייליגן נאמען? און זי איז געשטארבן.

די נביא קרעכצט, טוט ענק אן זעק און וואלגערט ענק אין אש דרייט ענק, מאכט ענק אן אבל יחיד, יעדער זאל עקסטערע זיך נעמען וויינען א געפערליכן געוויין. פארוואס? ווייל ס'איז געקומען א שודד, א גזלן, אויף אונז. דרש'נט די גמרא, עליך לא נאמר, ס'שטייט נישט ער איז געקומען אויף דיר, דאס מיינט אויפ'ן אידישן פאלק, און אלא ס'שטייט עלינו, ווייסט אויף וועם? אויפן אייבערשטן און אויף כלל ישראל, כביכול דער אייבערשטער זאגט, עלי ועליך בא השודד, אויף מיר און אויף דיר זענען געקומען אזעלכע רוצחים, אזוי ווייט איז געווען די שפלות פון אידישע טעכטער, כאטשיג זענען געווען פון די העכסטע, פון די גרעסטע, א טאכטער פון א כהן גדול האט מען אזוי דערנידערט, אזאלכע אידישע טעכטער. יעצט די גמרא זאגט, ווען איז דער אייבישטער באמת געווארן אין כעס און ער האט געמאכט א החלטה אז ער גייט מאכן א חורבן בית המקדש? ברענגט די גמרא, אמר רב יהודה אמר רב, מאי דכתיב, וואס איז דאס וואס ס'שטייט אין פסוק, ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו, ס'איז דא א פסוק אין מיכה קפיטל ב' פסוק ב' אז מ'וועט צונעמען, א מענטש זיין הויז און זיין ארבטייל, מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת רבו ושוליא דנגרי הוה, ס'איז געווען א מענטש וואס ער האט געארבעט פאר פאר א מענטש און דער מענטש איז געווען זיין רבי האט אים אויסגעלערנט טישלעריי און ס'האט זיך אים ער האט נעבעך געווארפן אן אויג אויף דעם פרוי פון זיין רבי'ן. איז פעם אחת הוצרך רבו ללוות, איינמאל האט דער רבי געברויכט בארגן געלט אמר לו האט ער אים געזאגט שגר אשתך אצלי, שיק דיין פרוי און איך וועל איר בארגן די געלט, שיגר את אשתו האט ער געשיקט זיין ווייב, שהה עמה שלושה ימים האט ער זיך מיט זי פארזוימט דריי טאג, ס'איז דורך דריי טאג איז קדם. ובא אצלו, איז געקומען דער רבי צום תלמיד, אמר לו האט ער געזאגט, אשתי ששיגרתי לך, די פרוי וואס כ'האב דיר געשיקט היכן היא, אמר לו האט ער אים גענטפערט, אני פטרתיה לאלתר איך האב זי גראד אהיים געשיקט מיטן געלט, זאגט ער נאר ושמעתי איך האב געהערט שהתינוקות נתעללו בה בדרך, אז קינדער האבן נעבעך געטון מיט איר וואס מען טאר נישט, אמר לו האט זיין רבי צו אים געזאגט מה אעשה וואס זאל איך טון, אמר לו האט ער אים געזאגט אם אתה שומע לעצתי אז דו ווילסט מיך אויסהערן גרשה,

כיוון שהגיע זמן זמנו ס'איז געקומען די צייט אז מען האט געדארפט באצאלן די הלוואה ולא היה לו לפורעו האט ער נישט געהאט פון ווי צו באצאלן אמר לו האט ער געזאגט בוא ועשה עמי בחובתך קום וועסטו ארבעטן פאר מיר און איך וועל דיר באצאלן שטעל דיר פאר דער תלמיד איז שוין געווארן דער דעם רבינ'ס באלעבאס ער זאגט וועסטו ארבעטן פאר מיר והיו הם ס'איז געווען דער תלמיד מיט זיין ווייב יושבים ואוכלים ושותין זענען געזעסן און געגעסן און געטרינקען והוא און דער דער רבי זיינער היה עומד ומשקה עליהן, ער האט זיי צוגעברענגט צו עסן און צו טרינקען, ער איז געווארן דער שמש, והיו דמעות נושרות מעיניו, עס איז געפאלן טרערן פון די אויגן פון דעם רעבן, ונופלות בכוסיהן, און עס איז אריינגעפאלן אינעם כוס פון דעם וויין וואס ער האט זיי צוגעברענגט, זאגט די הייליגע גמרא, ועל אותה שעה, און אויף די צייט נתחתם, איז אין הימל געווארן אפגעחתמענט גזר דין. אז מ'וועט מאכן א חורבן בית המקדש. רבותי לאמיר זיך אביסל ארום קוקן וואס דא גייט פאר, לאמיר איצט זעהן וויאזוי אונז האמיר אויסגעזעהן דאס יאר, א באס דרייווער האט מכשיל געווען אן אשת איש, זיין ווייב האט זיך גע'גט פון אים, ער האט זיך געמוזט גט'ן, און אזאלכע צענליגע אזאלכע מעשות האלט אין איין אריין קומען, דער האט דעם מכשיל געווען, יענער האט יענעם מכשיל געווען, ס'איז דאך ממש א בזיון, א שאנדע. וויאזוי כלל ישראל פירט זיך אויף, דער בית המקדש האט דער אייבערשטער געמאכט זיין חסימה אז ער גייט אומברענגען דעם בית המקדש, איז געווען פאר אזא מעשה, הרצחת וגם ירשת, האסט צוגענומען יענעם די פרוי, און נאכדעם וואס דו האסט זי צוגענומען ביסטו נאך געגאנגען און דו האסט מיט איר חתונה געהאט, און דו האסט נאך געמאכט דעם בעל הבית אז ער זאל דיך נאך גאר באדינען, האט דער אייבערשטער געזאגט עד כאן. סאו רבותי ווי זעמער אונז? וואס האמער אונז צוגעטוהן דאס יאר מיט אשת איש מעשות מיט די אלע זאכן? עס איז געווען אין ירושלים כ'האב ענק שוין געזאגט צוויי וואכן צוריק א גמילת חסדים א ארעמע צובראכענע פרוי געגאנגען בארגן אפאר טאלער דארט איז דא דריי איינגעשטעלטע גאר פון די חשובסטע מסלתה משמנה פון ירושלים אלע דריי האבן געטשעפעט מיט דעם פרוי. אלע דריי זי האט זיך געמוזט לאזן ווייל זי איז דאך געקומען נעבעך בארגן א הלוואה אפאר טאלער. רבותי ווי קען מען אזוי אנהאלטן? אז מען מיר אזוי אנהאלטן פארוואס גיי מיר זיך אונז זעצן און בעטן דעם אייבערשטן בויעט די בית המקדש דער אייבערשטער וועט זאגן איך פארשטיי נישט איך האב דאך ענק צוגענומען די בית המקדש פאר אזא אויפפירעכץ יעדער ווער ס'איז אין פאוער יעדער טוט וואס ער וויל מען שיקט א יונגל צו א מלמד דער מלמד מאלעסטעט אים מען שיקט אים אז ער זאל באקומען אביסל העלפ צו ער זאל לערנען פרייוועט מיט אים, ס'איז נישט דא כמעט א מלמד וואס האט געלערנט פרייוועט מיט קינדער און האט זיי נישט מאלעסטעד, סאו איך פארשטיי באמת נישט, מען בעט דעם אייבערשטן בויעט דעם בית המקדש אונז פאסט מיר אונז מיר זיין וואויל, וואס האמיר זיך אונז אונטערגענומען אז מען מיר זיין וואויל? אז מען מיר האלטן ווייטער אלע חזירים מלמדים? מען מיר האלטן ווייטער אלע חזירים באס דרייווערס? און דאס וועט מאכן אז דער אייבערשטער זאל זיך. איבערדרייען און זאגן יא פאר ענק וועל איך בויען דעם בית המקדש. קוק צו מיט וויאזוי מסירות נפש אידן זענען געווען אין די צייט פון בית המקדש און זיי האבן נישט געוואלט אנרירן חלילה א ערווה, און עם כל זה די וועלט ווערט נידון בתר רוב זעהט אויס אז רוב זענען געווען זינדיג דעמאלט. האט דער אייבישטער צוגענומען דעם בית המקדש, און קען זיין פאר עריות איז דער אייבישטער ברוגז אפילו ווען א מיעוט טוט עס, ווייל דער אייבישטער איז דא א כלל אלהיהם של אלו שונא זימה, האב איך שוין נאכגעזאגט אין מדרש רבה אין איכה, פרק ה, סימן ט, אות י א, שטייט אזוי, נשים בציון ענו, מען האט געפייניגט פרויען אין ארץ ישראל, זאגט דער מדרש, נבוזראדן צוה לחיילותיו, נבוזראדן האט אנגעזאגט פאר זיינע סאלדאטן, די סאלדזשערס, עטס גייטס אויף ארץ ישראל, וויל איך ענק זאגן, אמר להם האט ער געזאגט, אלהיהון של אלו שונא זימה, זאלטס וויסן א כלל, זייער באשעפער האט פיינט זנות, הזהרו, איך ווארן ענק אן, אל תגעו זאלטס נישט אנרירן באשת איש. ווייל דער גוי האט געהאלטן אז נאר אן אשת איש דאס הייסט זנות, אונז ווייס מיר אז דער אייבישטער האט ל ו כריתות בתורה, און ס'איז דא אסאך אנדערע זאכן אויכעט, כיוון ששמעו נשיא. וויבאלד נשיא, וויבאלד די פרויען האבן דאס געהערט, און זיי האבן דאך געזען אז זענען פנויות, ממילא וועט מען זיי קומען מזנה זיין מיט זיי. הוויין אזלן לומר לגבר זענען זיי געקומען און זיי האבן געזאגט פאר א מענטש מן דילנא אנן אכלן און מן דילנא אנן מתכסן, אונז גיי מיר עסן פון אונזער עסן אונז מיר זיך אליינס אנקליידן, מיט אנדערע ווערטער אונז האמיר באמת נישט חתונה מיט דיר, אונז וויל מיר נאר אויף אזויפיל אז אלא בלבד דיתקרא שמך עלן. אַז דײַן נאָמען זאָל גערופֿן װערן אױף אונדז, אַז טאָמער ס'װעלן קומען די סאָלדאַטן װעלן מיר זאָגן, אַנטשולדיקט, אונדז זעמיר חתונה געהאַטע, אַז זײ האָבן געװוּסט, אַז זײ װעלן זאָגן, זײ זענען חתונה געהאַטע, װעט זײ קײנער נישט טאָטשן. הדא הוא דכתיב, דאָס איז װאָס סע שטײט אין פּסוק, דאָס איז װאָס דער נביא זאָגט, והחזיקו שבע נשים באיש אחד, זײ האָבן זיך אָנגעכאַפּט זיבן פֿרױען בײַ יעדן מאַן, דאָס טײַטש זײ האָבן געזאָגט, אַז. אונז האמער חתונה געהאט, זאגט דער מדרש בר מתלת, ס'געווען דריי פרויען וואס זענען געווען פנויות וואס האבן דאס נישט געטון, און זיי האט מען נעבעך געפייניגט, וועגן דעם שטייט נשים בציון ענו בתולות בערי יהודה, דער גאנצער טעם פארוואס מ'האט געפייניגט אין ציון די פרויען ווייל זענען געווען בתולות, יעצט נשים. דאס איז צוויי, און בתולת דאס שטייט חסר, דאס איז א דריטע, און מען האט נאר געפייניגט טאמער ס'איז געווען א בתולה. סאו וואס זעהן מיר פון דעם? מיר זעהן מיר איין זאך אז אפילו דער גוי נבוזראדן ווען ער איז געגאנגען אומברענגען דעם בית המקדש האט געהאט איין זאך א פארלאנג פון די סאלדאטן, סאלדאטן צעלאזט ענק נישט, עטס זאלטס חלילה נישט אנרירן א פארהייראטע פרוי. און אונז וואס אונז זעמיר דער עם הנבחר און אונז בעט מיר דעם אייבערשטן זאל צוריק בויען די בית המקדש, האבן מיר נישט אזויפיל פארשטענדעניש אז אונז ריר מיר אן אן אשת איש, דאס איז די חורבן בית המקדש. כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. ס'איז יעצט נאכאמאל געשען א חורבן בית המקדש. ס'איז נישט געשען נאר טויזנט און נײַן הונדערט און. דרײַ און פֿערציק יאר צוריק, ס'געשעהט יעדעס יאר תשעה באב אז ס'גייט דורך און די בית המקדש איז נישט געבויעט, דעמאלטס איז עס נאכאמאל חרוב געווארן, מ'שיקט קינדער בעיביסיטן, דאס קינד דארף זיך נעבעך פארדינען אפאר טאלער, איז יעצט אויך דא א מעשה מיט א בעיביסיטער וואס האט שוין געהאלטן דארטן אז ער האט איר שוין גענומען אין א האטעל, און ער האט איר ביטערליך געפייניגט, און יעצט שרייבט ער איר טעקסט מעסעדזשעס, זאלסט וויסן, איך הער דו גייסט ארום פארציילן, אוודאי ווייל זי איז געגאנגען נעבעך פאר העלפ. זאָגט ער איר, אַז טאָמער דו װעסט נישט אױפֿהערן צו פֿאַרצײלן, װעל איך זאָגן, אַז דו האָסט מיט מיר געװאָלט טאָן זנות, דו ביסט גאָר דער שולד. ער װאַרפֿט עס גאָר אַף אַן אומשולדיק מײדל, זי איז נעבעך געגאַנגען אַהײם צו יענעם פֿאַרדינען אַ פּאָר טאָלער. ער איז אַ טאַטע פֿון פֿינף קינדער, און זי איז נעבעך געװען אַן אַכצן-יעריק מײדל, װאָס האָט זי דען געװוּסט? קודם איז ער אַהײם געקומען און ער פֿלעגט איר טאָטשן, נאָכדעם האָט ער איר גענומען מיט דער קאַר אין אָװנט, ס'האָט שױן געהאַלטן, אַז מ'איז שױן געשלאָפֿן אין אַ האָטעל אױכעט אַ פּאָר שעה. נשים בציון ענו, ציון מיינט נישט נאר ירושלים, ציון מיינט איבעראל וואו ס'דא כלל ישראל, וואס דאס איז דער ציון המצויינת, אונז וואלט מיר געדארפט זיין די אויסגעוועלטסטע, מען שיקט קינדער אין קעמפ, האט א קאונסלער יעצט מטמא געווען א קינד? נאכדעם ווען ער האט אים מטמא געווען איז ער געגאנגען און ער האט געזאגט אז איך בין א סייקייטריסט, איך לערן מיך, און ער האט אים געגעבן זייער שמוציגע פארנאגרעפי ביכער און ער האט אים אראפגעשלעפט. נשים בציון ענו, און וואס מיינט עטס? דער אייבישטער האט עס צולאזן? עטס האטס א הוה אמינא אז דער אייבישטער גייט בויען א בית המקדש בשעת ס'איז דא אזויפיל זנות? א מיידל איז געגאנגען ארבעטן אין אן אפיס, זי דארף האבן אפאר טאלער זאל קענען חתונה האבן ווי א אידישע טאכטער, האט איר דער באלעבאס מפתה געווען צו מאנס געווען, און ער קויפט זיך אויס מיט אפאר דאלער, און ער לויפט צו די רבנים און זאגן זאלסט וויסן אז כ'האב דאס און דאס געטון, דא האט עטס אויכעט אפאר דאלער, דאס עסן אזוינע מחיר כלב געלט דאס גייט ברענגען משיח'ן? מ'האט דאך עס פאר קלענעריגקייטן חרוב געמאכט, און אז עטס וועט קוקן וועט איר זען א מורא'דיגע זאך, אין די גמרא מסכת גיטין דף נ"ו ווערט געברענגט אקמצא בר קמצא חרב בית המקדש, מען רעדט דא נישט אז גאנץ כלל ישראל מוז זינדיגן צו רוב כלל ישראל מוז זינדיגן ווען ס'האנדלט זיך פון זנות, אזוי ווי מ'האמיר פריער גערעדט פון דעם בעל הבית וואס ער איז געווארן דער באדינער פארן ארבייטער, זאגט די גמרא פאר איין מענטש האט מען חותם געווען אין הימל אז מ'גייט אומברענגען דער בית המקדש, און קמצא בר קמצא מ'האט פארשעמט איין מענטש האט מען פארשעמט, נישט הונדערטער נישט טויזנט, איין מענטש. האט דער אייבערשטער געמאכט זיין זיגל מען גייט פארברענען דעם בית המקדש, די גמרא זאגט פאר איין מענטש די בושה כדאי אז דער אייבערשטער איז אים געווען כדאי צו פארברענען זיין הויז, סאו לאמיר זיך אביסל צו צעלייגן דא, שנאת חינם, מען פארשעמט מענטשן, ס'קומען ארויס דריי צייטונגען יעדע וואך, די אפיציעלע ארטאדאקסישע צייטונגען אין ווילימסבורג פארשעמען מענטשן טאג און נאכט על לא דבר. על לא דבר, ממש דער איז ברוגז אויף דעם רב ווייל ער האט אים אזוי געטון, צו ער האט נישט געוואלט אונטערשרייבן, צו ער געהער נישט צו זיין קלאב, פארשעמט מען אים. יונגעלייט גייען אין די גאס וואס האבן חתונה געהאט כדת משה וישראל, קומט מען אן, מען שטעלט ארויס צעטלעך און מען לויפט זיי נאך, זיי האבן נישט כשר חתונה געהאט. אז פאר איין מענטש האט מען דעם בית המקדש אומגעברענגט, וויפיל מענטשן האט מען שוין דארט פארשעמט? פון ווען מען שלאגט זיך די לעצטע פאר יאהר, נאך פון פאר דער ברך משה איז אוועק, וויפיל הונדערטער און וויפיל טויזענטער מענטשן האט מען פארשעמט און אריינגעזעצט אין תפיסה על לא דבר, וויפיל מסירות איז דא געווען, מען וויל עפענען א קעמפ פאר יונגע תינוקות של בית רבן שלא חטאו זאלן האבן פרישע לופט, זאלן נישט זעהן ווי שמוציג די שטאט גייט. אנגעטוהן, גייט ווען מען וויל דאס צושפארן, דאס איז דער איינציגער וועג ווי דו קענסט דיך שלאגן אז דו'סט נעמען דעם תינוק של בית רבן און דו'סט נעמען אים פאר א טארגעט און דו'סט אים שלאגן כדי עס זאל זיך וועלן שלאגן איינער דעם צווייטן און דאס אלעס איז ביי ענק עקסעפטעט פאר גוט געלט, און ס'איז נאך דא אידן וואס זיי צאלן צוויי און א האלב דאלער פאר די צייטונגען און זיי ברענגען זיך אום פון דאנערשטאג נאכמיטאג ביז זונטאג ברענגען זיי זיך אום די הייליגע צייט. וואס זיי דארפן מעביר סדרה זיין, מיר האבן דערציילט עטליכע מענטשן וואס זיי זאגן זיי האבן אנגעהויבן מעביר סדרה צו זיין און זענען מורא'דיג מצליח, איינער האט מיר געזאגט ער האט נישט געקענט די טראפן האב איך אים געזאגט זאג די עברה, שניי מקרא ואחד תרגום יעדן טאג זונטאג ביז שני מאנטאג ביז שלישי, ער זאגט ער האט קיין עין הרע אזוי מצליח געווען, ער האט שוין דאס פערדע מאל געטוישט זיין פלאץ, און איבעראל איז ער געבליבן מיט אפאר מיליאן דאלער, דאס איז אין א צייט פון אינפלעישן און ריסעשן, ער קען מיר נישט גענוג באדאנקען. איז נעמט מען די הייליגע צייט און מען מאכט מען גייט ליינען דעם איד, און דעם בלאט מיטן צייטונג, ס'איז ממש מ'איז מבזה יעדן ערליכן איד וואס ער האלט נישט פון דיין פארטיי. ס'האט אמאל א ליטוואק געזאגט פאר איינעם, זאגט ער אזוי, דו האלטסט דאך אז אלע רעבעס. זענען נישט אין דער ארדענונג, נאר דיין רעבע. איך האלט אז דיין רעבע איז אויך נישט אין ארדענונג, סאו בעסיקלי שלאגט מען זיך דאך נישט אויף אלע רעבעס, מען שלאגט מען זיך דאך נאר אויף איין רעבע. ווי האט אונזער הייליגער רעבע אמאל געזאגט, מען איז געקומען און ער האט געזאגט ס'איז נשתכח דרך הבעל שם, איז יעדער גערעדט געווארן אויף אים ממש ער איז כופר געווען ממש אין אלוקינו ואלוקי אבותינו מיט די שטותים און מיט די באלאני וואס די אלע רעבעס רעדן זיך איין אז יעדער גייט אויפן דרך הבעל שם און מען טרעט אויף די תורה. בקיצור, איז אריינגעקומען ערנסטע בעל הבתים צום רעבע און געזאגט רעבע, האט ער געזאגט אינטערעסאנט ס'איז יעצט דא געווען דער סקווערע רעבע האב איך אים געפרעגט זאג מיר די אלע אנדערע חסידות'ן לעבאוויטש ברסלב וויזשניץ ווייסט וואס דער דרך הבעל שם איז געווען זאגט ער ניין נאר אונז אין קנאבלעך טשנאבלעך האט אים די רעבע געזאגט פאר די בעל הבתים אינטערעסאנט אפאר וואכן צוריק איז דא געווען אן אנדערער א ברסלב'ער האב איך אים געפרעגט די אלע חסידות'ער פירן זיך אויפן דרך הבעל שם האט ער געזאגט ניין נאר רבי נחמן. בקיצור זאגט דער רבי איך זעה דאך אזוי יעדער האלט אז קיינער ווייסט נישט דעם דרך הבעל שם נאר ער. זאגט ער במילא קריג איך דאך מיך נישט מיט די גאנצע וועלט איך זאג אז דער ער ווייסט אויך נישט. איך זאג נישט אז קיינער ווייסט נישט איך זאג אז קיינער ווייסט נישט זאגט דאך שוין די גאנצע וועלט. דער טשערנאבלער זאגט אז נאר ער ווייסט און די אנדערע ווייסן נישט, לעבאוויטש זאגט אז נאר זיי ווייסן און אנדערע ווייסן נישט, וויזשניץ זאגט אז זיי זענען ממש דרך הבעל שם, דאס איז דער בעל שם אליינס זייער גאנצע התנהגות, און אנדערע ווייסן נישט. זאגט דער רבי, איך זאג נאר אז דער לעצטער ווער ס'זאגט אז ער ווייסט יא, אויף אים זאג איך אז ער ווייסט אויך נישט, סאו וואס איז דא געשען? איז די זעלבע דא אויכעט מיט די צייטונגען, דער וועם דער איד באשמוצט ווייל אים געפעלט אזוי, דער הייסט נישט קיין ערליכער איד, זיין בלוט איז הפקר, נאכדעם קומט דער בלאט וואס ער האט זיינע מענטשן וועם ער וויל באשמוצן, דאס איז זיין בלוט איז הפקר, און נאכדעם קומט דער צייטונג און ווען ער וועם ער וויל באשמוצן איז זיין בלוט הפקר. יעצט וואס איז די קאמאן דענאמינעיטער פון די אלע שקצים אז ווען ס'איז געקומען צו רעדן? קעגן זנות וואס דא גייט פאר אין די שטאט, האבן זיי אלע דריי געמאכט א יד אחת, און זיי האבן גענומען און באשמוצט א מענטש על לא דבר, וואס ער האט זיי גארנישט געטון שלעכט, איך האב געבעטן פינף יאר רבנים אז מען מוז רעדן איינער צום אנדערן, די גמרא זאגט אז אין די צייט פון חורבן זענען געווען ערליכע אידן, נאר זענען אלע געווען צדקיהו. איז געווען ערליך, נאר אלע האבן כבשו פניהם בקרקע זענען נאכגעגאנגען איינער נאכן אנדערן, דער מדרש ברענגט אז דו זעהסט ווי ציגן גייען איינער נאכן אנדערן, קוקט נישט יענער אריין יענעם אין פנים, נאר יעדער קוקט יענעם אריין אונטן, אזוי האבן אויסגעזעהן נעבעך די אלע ערליכע אידן דעמאלטס, יעדער האט אריינגעקוקט אויף יענעם אונטן, און יעדער האט זיך. געהאלטן דאס מויל צוגעמאכט, און די זעלבע איז דא געווען, ס'איז געקומען מען האט געוואלט רעדן פון אן ערנסטע זאך, פון א זאך וואס דאס מאכט דעם חורבן בית המקדש אין יעדן דור, און דאס קען אונז ברענגען דעם בנין בית המקדש, האבן זיך צוזאמגענומען אלע אינאיינעם, דער איד, דער בלאט, דער צייטונג, אפילו דער שאפער פון מאנסי, דא עפעס א מאגאזין, ער האט אויך געהאלטן פאר וויכטיג אז ער דארף מוחה זיין, געקומען אזעלכע רשעי הדור, זיי האבן געשריבן אז מען מוז עוקר זיין אן עבודה זרה, מען דארף דעם נחום ראזענבערג אונטערברענגען, וואס הייסט עוקר זיין אן עבודה זרה? איך האב בסך הכל געזאגט וואס שטייט אין חומש, סאו מיינסטו צו זאגן דו וועסט עוקר זיין דעם חומש און דו וועסט אריינלייגן נחמיה וועבערמאן וכת דיליה ס'איז גארנישט קיין עבודה זרה וואס דו האסט געוואלט עוקר זיין, דו האסט געוואלט עוקר זיין פסוקים פון חומש, דו האסט געוואלט עוקר זיין די פאקט אז דער מבול איז געקומען פאר זנות, דו האסט געוואלט עוקר זיין. פרשת אחרי און קדושים מיט אלע עריות, די גמרא זאגט אז איכה באטרעפט זעקס און דרײַסיק דער אייבישטער איז נישט געווארן ברוגז אויף אידן אויף וואס זיי האבן עוקר געווען די זעקס און דרײַסיק די ל' ו' כריתות האמורות בתורה, און דאס האמיר אונז ממשיך דרכם געווען פון די אלע חברה וואס זענען געווען ביים חרבן בית המקדש און זיי האבן געמאכט זיכער עס ווערט אונטערגעברענגט, און דאס האט עטץ געוואלט, עטץ האטס געוואלט די חזירים מיט די ל' ו' כריתות זאלן קענען ווייטער טוהן אלעס. און דער וואס העט רעדן דעם וועט מען אומברענגען. נו, עס איז שוין געווען אזאלכע חברה ווי עטץ האט אונז נישט קיין בן יחיד, מען האט געהארגעט זכריה'ן. דער הייליגער מדרש ברענגט, ווי האט מען געהארגעט זכריה'ן אין עזרת נשים אדער אין עזרת ישראל? זאגט דער מדרש, אמר ליה, מ'האט אים געזאגט לא בעזרת נשים ולא בעזרת ישראל אלא בעזרת כהנים, מען האט אים געהארגעט אין עזרת כהנים. זאגט דער מדרש ולא נהגו בדמו לא כדם הצבי ולא כדם האייל, מען האט מיט זיין בלוט זיך נישט אויפגעפירט, נישט אזוי ווי מען פירט זיך אויף מיט בלוט פון א הערש אדער פון א אייל פון א ווידער, ווייל ביי זיי שטייט ושפך את דמו, אז מען וועט פארגיסן זיין בלוט איז כאטש וכסהו בעפר דעק עס צו מיט עפר. וברם הכא, דא זאגט דער מדרש על צחיח סלע, מ'האט עס געלאזט אויף א פעלדזן שטיין, פארוואס האט מען עס געלאזט אויף א פעלדזן שטיין? כדי ס'זאל נישט איינזאפן אין דער ערד, כלל ישראל האט זיך ארומגעשפילט מיטן בלוט פון זכריה ווייזן זעהסט דא האבן מיר אים דערהארגעט, ברענגט דער מדרש ווייטער. אז די אידן האבן דעמאלטס עובר געווען זיבן עבירות אין דעם טאג, זיי האבן געהארגעט א כהן און א נביא און א דיין, דאס איז געווען זכריה, ער איז געווען אלע דריי, האבן זיי אים געדארפט מכבד זיין כאטש אלס איינע פון די דריי, האבן זיי עס נישט געטון, די פערדע עבירה זאגט דער מדרש ושפכו דם נקי, זיי האבן אומזינסטיג בלוט אויסגעגאסן, ער פארגעסט שוין ער איז א כהן, א נביא, א דיין, ער איז בסך הכל א איד ווי יעדער איד, דאס איז די פערדע עבירה. און אויך די פיפטע איז געווען וחיללו את השם, די אלע גוים האבן צוגעקוקט ווי מען הרג'עט א כהן א נביא, און די זעקסטע עבירה איז געווען וטמאו את העזרה, זיי האבן מטמא געווען די עזרה, ווייל דאס איז דאך א טומאת מת, אפילו איינער וואס איז נאר א טמא פון מגע מת שיקט מען דאך אים אויך ארויס פון די עזרה, אזוי שטייט אין במדבר קפיטל ה פסוק ב', כל שכן א מת אליינס. האסט דאך אים געטוהן אין די עזרה, האסט אים דערהארגעט. און נאכדעם זאגט די גמרא, די זיבעטע איז געווען ויום השבת ויום הכיפורים היה, ווען מ'האט געהארגעט זכרי' הנביא איז געווען שבת יום כיפור. זיי האבן געמיינט אז זיי שפילן זיך ארום מיטן רבונו של עולם, זיי האבן געמיינט זיי ווייזן דעם רבונו של עולם, אונז העט מען אים אזוי לאזן מיט זיין בלוט אז ער זאל גוט פארשעמט ווערן. וואס האט דער אייבערשטער געטון? כ'על ענק פארציילן. זיין בלוט איז געבליבן אויף דעם סלע, ס'האט נישט איינגעזאפט. און עטץ ווייסט וואס איז געשען? ס'האט אנגעהויבן צו טאנצן, די בלוט האט אנגעהויבן אזוי ווי סאדע, ס'הייבט אן צו באבלען, זיין בלוט האט אנגעהויבן צו באבלען. ווען נבוזראדן איז אריינגעקומען און ער האט געזען אז אויף א שטיין איז דא בלוט, זעקס זיבן פיינט בלוט וויפיל א מענטש האט, און ס'נעמט זיך באבלען, ס'איז געווארן סאדע דערפון. אמר להם, האט ער געזאגט פאר זיין מיליטער, מה טיבו של דם זה? וואס איז דעם מין בלוט? אמרו לו, האבן זיי אים געזאגט, דאס איז דם פרים ואילים וכבשים. דאס איז דם פרים און אילים און כבשים, שהיינו שוחטין, וואס אונז שעכט מיר פארן אייבערשטן. ער האט אבער געזען זיי זאגן ליגענט, שלח, איז ער געגאנגען און געשיקט זיין מיליטער, ואייתי דמי זבחים, געזאגט, שעכט מיר דא פרים, אילים און כבשים, איך וויל זען זייער בלוט, ולא אידמי ליה. ס'איז נישט געווען די זעלבע בלוט. אמר להם האט ער געזאגט, אין אמריתון, אויב עטס זאגטס מיר אויס דעם אמת מוטב איז גוט, ואם לאו, אויב אבער נישט, סריקנא לבשריה דהאי אינשי במסרקא דפרזלא, כ'על אפשינדן די הויט מיט אן אייזערנעם קאם פון אלע אידן. אמרי להם, זיי האבן געזאגט, מה נימא לך, וואס זאל מיר דיר זאגן? לאמיר דיר אויסזאגן דעם אמת, נביא הוה, ס'איז געווען א נביא, דהוה מוכח לן, ער האט אונז געזאגט מוסר, קמינן עליה, זעמער אונז אויפגעשטאנען אויף דעם נביא, וקטליניה, האבן מיר אים געהארגעט, והא כמה שנה ס'איז שוין דא אסאך יארן דלא נח דמיה וואס זיין בלוט רוהט נישט, אמר ליה, האט זיי נבוזראדן געזאגט איך אני מפייסנא ליה. איך'ל, איך'ל שוין מאכן אז די בלוט זאל אויפהערן צו שפרינגען און צו באבלען, אייתי קמיה, האט ער אהינגעברענגט סנהדרי גדולה וסנהדרי קטנה, ער האט אהינגעברענגט די סנהדרי גדולה מיט די סנהדרי קטנה, וקטלינהון, און ער האט זיי אלע געהארגעט עד שהגיע דמם לדמו של זכריה, ביז זייער בלוט האט אנגערירט דאס בלוט פון זכריה, לקיים מה שנאמר, ס'איז מקוים געווארן וואס ס'שטייט אין פסוק, אין יהושע קפיטל ד' פסוק ב' פרצו ודמים בדמים נגעו, די בלוט האט אנגערירט איינס מיטן אנדערן, ס'האט אבער נישט געהאלפן ועדיין הדם תוסס דאס בלוט האט נאך געקאכט, אייתי, האט ער געברענגט בחורים ובתולות יונגלעך און מיידלעך וקטל עליה און ער האט אויכעט אויסגעהארגעט די חברה און דאס בלוט ארויפגעגאסן אויף זכריה הנביא'ס בלוט ולא נח, ס'האט נאך אלץ נישט גערוהט, אייתי תינוקות של בית רבן. האט מען געברענגט די תינוקות של בית רבן וקטל עליה און ער'ט אויך זיי אויסגעהארגעט דארט ולא נח ס'האט נאך אלץ נישט גערוהט אך, אייתי, זאגט די מדרש האט ער געברענגט שמונים אלף פרחי כהונה אכציג טויזענט יונגע כהנים וקטל יתהון ער'ט זיי אויכעט אויסגעהארגעט אויף זיין בלוט עד שהגיע דמם לדמו של זכריה ועדיין הדם תוסס, ס'האט נאך אלץ געקאכט דאס בלוט פון זכריה הנביא. אמר, האט נבוזראדן געזאגט, זכריה, זכריה, כל טובים שבהם איבדתי, די בעסטע האב איך שוין דערהארגעט, די זקנים, די סנהדרין, די יונגע כהנים, אלע האב איך שוין דערהארגעט. פרעגט ער אים א שאלה פאר דעם זכריה, ניחא ליה דליכלינהו לכולהו, דו ווילסט איך זאל זיי אלע, ווילסט איך זאל אלע אידן אויסהארגענען אויף דיין בלוט? דאמר ליה הכי ווען ער האט געזאגט די ווערטער מיד נח האט דאס בלוט אויפגעהערט צו קאכן, זאגט די גמרא בההיא שעתא הרהר לעשות תשובה בנפשו, האט נבוזראדן אנגעהויבן תשובה צו טון, ער האט געזען אזא התגלות אלוקית בלוט נאכן טויט בארואיגט זיך נישט, זאגט די גמרא, דער מדרש, הרהר לעשות תשובה. האט ער געוואלט תשובה טון, ואמר האט געזאגט, מה אם על נפש אחת כך, אז טאמער מען הרג'ט איין מענטש איז אזא גרויסע עבירה, ההוא גברא דקטל כל הני נפשא, דער מענטש וואס האט געהארגעט אזוינפיל נשמות על אחת כמה וכמה, איז דאך זיכער אז ער האט. זייער שווער ער זאל קענען תשובה טון, ערק איז ער אנטלאפן ושדר פרדישנא לביתיה, און ער האט געשיקט א טעלעגראם, א מעסעדזש צו זיין הויז, אז ער קומט מער נישט אהיים ואיתגייר, און ער האט זיך מגייר געווען. געהערט דא א מעשה, לאמיר אביסל רעדן פון די מעשה, וואס איז באמת דא געשען? און וואס געשעהט ביי אונז? ווי קומען מיר אונז אריין אין די מעשה? אונז הרג'ן מיר הונדערטער און טויזענטער קינדער, ס'איז דא די חזירים וואס זיי ווילן אז מען זאל נישט אונטערברענגען זנות, און אז ס'איז דא איינער וואס ס'רעדט הייבט מען אן אים צו הרג'נען, מען האט מיך אויך געשאסן, מען האט א קינד מיינס געשאסן מיט א פינבאל, ס'איז דאך א אומגליק וואס דא איז פארגעגאנגען, מען האט מיר געשיקט שליחים עטליכע מאל מען גייט מיך הרג'נען. וואס האב איך געטון? כ'האב געזאגט אז מ'קען נישט האבן אזא אנסעיף קאמיוניטי. וועלכע טאטע וויל אז ברוך מרדכי צו נחמיה וועבערמאן זאל מאלעסטן זייס א קינד? אונזערע קינדער זענען טאקע פרי פאר אל ווייל ס'איז דא אפאר שקצים, הערשל קלאר מיט א משמרת הצניעות, און זיי זענען גוט מיט טשארלס היינס. בקיצור, יעדנס בלוט האט געקאכט און מ'האט נישט געקענט גארנישט זאגן ווייל מ'האט יעדן דערהארגעט, ווער ס'האט עפעס געטון מ'האט אים ארויסגעווארפן, מ'האט געטון מיט אים כל דבר אסור. בקיצור, איז האט נבוזראדן געזאגט איך גיי בארואיגן דאס בלוט, מען האט אויסגעהארגעט ביי אונז פונקט אזוי ווי ער האט געטון, ער האט אויסגעהארגעט די סנהדרין גדולה און די סנהדרין קטנה, מען האט דאס זעלבע געטון דא מיט אלע רבנים, יעדער רב האט זיך אריינגעלייגט דעם די הענט אין פיסק אריין און יעדער זיצט שטיל און מען לאט עס צו, און די רבנים אליינס זענען נואפים אויכעט, און אז מען טוט עפעס מיט זייערס א קינד מאכן זיי שווייג. סקווערער רבי האט א טאכטער, דער היינטיגער שייגעץ דער רשע האט א טאכטער וואס מען האט מיט איר מזנה געווען א קרוב משפחה, ער האט געמאכט א שווייג נאך די חתונה ווען שי קרעקט אפ האט ער גערופן איינעם פון ארץ ישראל זאל איר העלפן, דעי דאונט קעיר, ס'האט אים נישט געקערט אז הערשי ברייער איז מכשיל אלע קינדער און אפילו זיין אייניקל יעקב יוסף'ס זון וואס איז היינט לכאורה הער איך ער נאך א מחלל שבת און ער פארט אין ירושלים מיטן טשערנאבלער קנאבלער אין אומן פארט ער נאך ארום אין ירושלים אום שבת פארוואס ווייל הערשל ברייער האט אים געהארגעט און יעדער האט זיך אריינגעלייגט די שמאל און די הענט אין פיסק אריין אלע סנהדרי גדולה סנהדרי קטנה און יעדער איז געהארגעט געווארן קיינער פון קיינעם הערסטו נישט קיין ווארט בקיצור ס'האט אנגערירט דאס בלוט פון זכרי' הנביא נע נאובאדי קעירט. ועדיין הדם תוסס, ס'קאכט. די בלוט פון זכריה הנביא ס'קאכט. אייתי האט מען געברענגט בחורים ובתולות וקטל עילויה, מען האט געברענגט יונגלעך און מיידלעך וואס האבן זיך גענומען דאס לעבן, מ'האמער הונדערט און צוויי נעבעך, מ'האמער נאך און נאך כהנה וכהנה וואס מען ווייסט נאך נישט וואס ס'העט ארויס קומען, מ'האמער וואס זענען אראפגעגאנגען פון יודישן וועג, מ'האמער זיי אפגעהארגעט, מען האט געמאכט מיט זיי זנות, זיי זענען פינישט פאר לייף. ולא נח, ס'האט נאך אלץ נישט. גערוט דאס בלוט פון זכריה. די רבנים זיצן נאך אלץ מיטן הענט אין פיסק און זיי זאגן קיין ווארט נישט. בקיצור, איז מען געגאנגען אייתי. מ'האט געברענגט תינוקות של בית רבן. מ'האט געברענגט די קינדער פון חדר. די קינדער פון חדר זענען געווען מאלעסטעט אין אונזערע חדרים איינע פון פינף און אין די מקווה איינע פון דריי און ביי די מיידלעך איז דא לעסביען טיטשערס וואס איינע פון צען מיידלעך זענען געטאטשט.

טויזנט פרחי כהונה, די יונגע כהנים, מען האט זיי מכשיל געווען, וקטל יתהון, מען האט אויף זיי ארויפגעהארגעט אויף זכריה'ס בלוט, און ביי אונז נעמט מען די יונגע קינדער פון זיבן און אכט און ע יאר נעמט מען און מ'איז זיי מכשיל איינס דורכ'ס אנדערע, עד שהגיע דמם לדמו של זכריה, זייער בלוט רירט אן זכריה הנביא, און זכריה הנביא האט מען דאך געהארגעט פאר גארנישט. ועדיין היה הדם תוסס און דאס בלוט קאכט נאך. אמר האט ער געזאגט זכריה זכריה כל טובים שבהם איבדתי איך האב שוין די בעסטע צוגענומען איך האב צוגענומען פון כלל ישראל די פרחי כהונה איך האב צוגענומען די תינוקות של בית רבן איך האב צוגענומען די רבנים זיי האבן מורא צו עפענען זייער מויל ניחא ליה דלכלינהו לכולהו ווילסט איך זאל אלע צונעמען כדאמר ליה הכי נח מיד נח ווען ער האט דאס געזאגט האט אויפגעהערט זכריה'ס בלוט צו קאכן, און בההיא שעתא הרהר לעשות תשובה בנפשו, דעמאלטס האט ער זיך געוואלט מגייר זיין. רבותי, לענינינו איז דאך דאס מורא'דיג, אלע רבנים זיצן, מ'האט זיי אפגעהארגעט, מ'האט זיי אפגעהארגעט, זיי לעבן, זיי פרעסן אונזער געלט און זיי. זויגן אונזער בלוט, זענען נישט טויט, זיי האבן מורא צו רעדן א ווארט, ווי זענען זיי? און דאס איז וואס דא געשעהט, דא געשעהט דער זעלבע ווי אין חורבן בית המקדש'ס צייט, און דער עולם פילט זיך אזוי גוט, עה, ביי אונז איז דאך נישט געשעהן דעם חורבן בית המקדש, ס'איז דאך בסך הכל געשעהן דעמאלט, מען האט דאך בסך הכל דעמאלטס געהארגעט אין מקדש השם א כהן ונביא, און א דיין. און שבת שחל בו יום כיפור, נע, עס איז היינט אויך דא, מען טוט די זעלבע זאך, נאר דעמאלטס האבן מיר נישט געהאט אפשר צייטונגען, היינט האבן מיר צייטונגען וואס דאס איז לוחם מלחמות השם, עס באגראבט יעדן ערליכן איד וואס ער וויל נאר זאגן אז א זאך טויג נישט, קומט א ראצער משה דוד נידערמאן און ער גייט ארויס ברבים און ער זאגט אז סאטמאר איז פאר די דזשענדער לאו, מען דארף דאך נישט האבן מער פון דעם, דו זאגסט פארן גוי אז איך אלס איד וואס כ'האב א תורת משה וואס ביי אונז איז דאס דאס ארגסטע וואס איז דא זנות און דער אייבערשטער אלהיהם של אלו שונא זימה, גייסטו זאגן געב מיר נאר אפאר טאלער איך וועל דיר געבן א בלאק וואוט אז אלעס איז מותר לכתחילה? און עטס האטס א הוה אמינא אפילו אז מ'וועט גיין פאסטן יום כיפור און דער אייבישטער גייט וואוינען אין בית המקדש טאמער מ'טשענדזשט נישט פאליסי? נא וועי! טראסט מי! ער האט דאך עס וועגן דעם חרוב געמאכט, ער וועט עס נישט צוריק בויען! אונז מוז מיר טוישן אונזער פאליסי! מ'דארף אנהייבן זיך צאמצונעמען און מ'דארף זעהן אז מ'זאל טוהן קאנסטראקטיוו, אז ס'קומט א זאך וואס דאס איז א חילול השם, דער גוי, מ'מוז קוקן, ביי זכריה הנביא איינער פון די עבירות איז געווען א חילול השם, דער גוי קוקט צו וויאזוי ביליג דער איד איז. דער איד פירט זיך אויף דא אזוי ביליג, אזוי ווי א ריכטיגער מארמארישער פויער וואס ער איז געקומען פון די אדער סייד אוו די ווארלד, און די רבנים, די סנהדרי גדולה מיט די סנהדרי קטנה, אלע זיצן זיי איינגעלייגט. מען האט דא געברענגט א פארפוילטן שטריק פון בארא פארק, א בארא פארקער שטוב, א מענטש וואס איז לא קרא ולא שנה ולא שימש תלמידי חכמים, ער איז געווען אן אויסגעשפיגענער מענטש, מען האט אים נאר געהאלטן ווייל ער איז סיגעט רב'ס זון, זאליקא. ער גייט אונטערשרייבן אז דער איז אין חרם, דער האט נישט וואו צו דאווענען, ער גייט אונטערשרייבן אז ער האט א פראבלעם מיט מדינת ישראל און ער איז א גאנצער קנאי געווארן, דיין אייגענע תלמוד תורה האט היינט צען חזירים וואס אונז ווייס מען, און ס'איז נישט דא איין רב, איין כהן, איין סנהדרי גדולה און איין סנהדרי קטנה וואס ס'טוט עפעס קעגן דעם, מען ווייסט קלאר מען האט גענומען רייכמאן און מען האט אים ארויס געווארפן אויף דריי חדשים ביז דער בחור יואלי ענגלמאן איז געווארן פעסט סטעטשוט אוו לימיטעישן און מ'האט אים צוריק גענומען און ער באקומט אין אודווארי עליות און ער דאווענט פארן עמוד ימים טובים אין געוויסע בתי מדרשים, וויאזוי ארבעטן די זאכן? סאו וואס מיינט עטס? עטס וועט ענק אראפזעצן אויף די פלאר און מ'עט פאסטן, מ'עט אויספאסטן נאך שיטת רבינו תם, און דער אייבערשטער העט זיין צופרידן? יעצט וועל איך דיר זאגן וואס דער אייבערשטער זאגט, קוקטס אריין אין די הפטורה פון פרשת חזון, פון שבת חזון שטייט, ובפרשכם כפיכם ווען עטס וועטס אויסשפרייטן ענקערע הענט צו מיר, אעלים עיני מכם, איך וועל פארהוילן מיינע אויגן פון ענק. עטס מיינטס אז דער אייבערשטער הערט ענק אויס? וואס? דער אייבערשטער זאגט, ניין, איך הער ענק נישט אויס, גם כי תרבו תפילה, ווען עטס וועטס אסאך דאווענען, אינני שומע, הער איך ענק נישט אויס, און פארוואס? ווייל ידיכם דמים מלאו, ענקערע הענט איז פול מיט בלוט, מיט רציחה ממש. מיט שיסן און הרג'נען מענטשן, מיט מבזה זיין מענטשן וואס דאס איז אויכעט שפיכות דמים, מענטשן על לא דבר וואס האבן געוואלט זאגן וואס דער דבר השם איז, און נישט נאר איך, נאר דעם הייליגן סקולענער רעבן זכר צדיק וקדוש לברכה אויך געמאכט דאס זעלבע, מען האט אים אויכעט דערנידריגט און געמאכט פאר אויסזען ווי א טיפש און א בהמה. ווען ער האט געוואלט רעדן פון די עניני קדושה און ער האט ארויסגעגעבן א חיבור, איז געשטאנען אלטע רבנים זקנים און סנהדרין און אים געלאכט אין פנים. מען האט גענומען אונזער הייליגן רעבן דעם דברי יואל ווען ער האט געהייסן מען זאל רעדן צו די קינדער פון די ענינים האט מען אים געזאגט רבי דו וועסט אויפקלערן די קינדער, האט דער רבי געשריגן, דו ווייסט נישט וואס די קינדער ווייסן אלץ, דו וועסט זיי גארנישט אויפקלערן, ענקערע הענט איז פול מיט בלוט, מ'איז מבזה יעדן ערליכן איד, יעדן תלמיד חכם וואס ער וויל ענק זאגן אז עטס זענטס ראנג, דער סקול דיסטריקט איז געווען ראנג, דאס איז געהעריג, מ'האט כופר געווען אינעם אייבערשטן, מ'האט געזאגט ס'איז נישט דא חלילה קיין באשעפער, מאמע נעטשער האט באשאפן. די וועלט רחמנא ליצלן, דאס לערנט מען די קינדער, און דאס אלעס האט מען געמעגט, איז געקומען אן אלטער ערליכער איד פון די סנהדרין גדולה דער הייליגער קאשוי רב, וואס האט מען פון אים געמאכט? מען האט אים געהארגעט במקדש השם כהן ונביא, מען האט אים געשחט'ן, מיין זון פלעגט אים צוהעלפן אויף דער עלטער. פלעגט זיך אומקוקן אויף זיינע מעדיקל זאכן, האט ער אים אמאל א פרעג געטאן, זאג מיר, מילא די פרעמדע האבן זיך אפגעלאזט פון מיר, פארשטיי איך, אבער וואו זענען מיינע תלמידים? מיין זון האט אים נישט געוואלט וויי טון, זאגט ער, טייערע רבי, איר זענט נישט אזוי געזונט און זיי ווילן אייך נישט מטריח זיין. א שאנדע וואס מען האט דא אפגעטון, דער מענטש האט אויפגעשטעלט טויזנטער ערליכע אידן תלמידים, וואס האט מען געטון? מען האט געזאגט ווער ס'וועט גיין צו אים, וועט מען ארויסווארפן די קינדער. דאס הייסט מען האט געהארגעט די תינוקות של בית רבן, אלעס, די גאנצע געים איז געשפילט געווארן דורך די קינדער, וועסטו נישט ארויסווארפן דעם אינטערנעט ווארף איך ארויס די קינדער, וואס איז דער קינד שולדיג אז דער טאטע האט אן אינטערנעט, אז דו וועסט דיר שטיצן די בארד ווארף איך ארויס די קינדער, וואס איז דער קינד שולדיג אז דער טאטע. וויל זיך יא שטיצן די בארד ס'איז טאקע נישט שיין, איך בין איך געב אים נישט קרעדיט פאר דעם, איך געב נישט קרעדיט אז ער האט אן אינטערנעט, אבער דאס קינד איז נישט שולדיג, אלה הצאן מה חטאו, שאול המלך האט מוותר געווען צו זיין משיח השם און ברענגען די גאולה ווייל ער האט געהאט א פראבלעם אלה הצאן מה חטאו, וואס איז די שעף שולדיג, איי דער אייבערשטער האט געהייסן, ער האט עס נישט פארשטאנען. אונז האמער נישט קיין פראבלעם ארויסצוווארפן קינדער, די וואך בין איך אויך געווען אין וואודבוירן קומט צו מיר צו א יונגל פופצן א האלב יאר ער דרייט זיך שוין אין די גאס מען האט אים ארויסגעווארפן פון ישיבה פארוואס איך ווייס עס איז מיר שוין נישט וויכטיג פארוואס מען האט דאך דא ארויסגעווארפן יעדן איינעם אן א פארוואס מען האט נאר געהאלטן זישע כץ'נס צוועלף שרצים ווייל חיים דוד איז זיין ברודער ממילא מעג זישע מטמא זיין יעדן אין די מקווה. איך זיץ אין קאנטרי די וואך קומט מיר איינער זאגן יא איך געדענק נאך ווען דו האסט געדאווענט אין אין קליימער זאגט ער די צוויי גרעסטע חזירים איז געווען דער שמש מיט זישע כץ און אלעס איז פארשוויגן געווארן אלעס האט מען אפגעווישט ער זאגט מיר ער איז אויך א וויקטעם און האט מיר אויסגערעכנט נאך צען וואס זענען וויקטעמס וואס איך האב נישט געוויסט פון די דאס איז נייע וויקטעמס זאגט דער אייבערשטער הער מיך אויס איך גיי דיך נישט אויסהערן עניוועי קענסט דיך אראפזעצן אויף די פלאר קענסט שטיין קענסט זאגן קענסט זאגן איכה גם כי תרבו תפילה אינני שומע, איך הער ענק נישט אויס, פארוואס ווייל ידיכם דמים מלאו? סאו וואס וויל באמת דער אייבערשטער פון אונז? איך וועל דיר זאגן וואס ער וויל, רחצו, וואשטס ענק אפ פון אלע שלעכטע וועגן, הזכו, טוטס ענק אויסלייטערן, הסירו רוע מעלליכם מנגד עיני, נעמטס אוועק ענקערע שלעכטע דרכים. חדלו הרע הערטס אויף די שלעכט, למדו היטב לערנטס ענק אויס צו זיין גוט דרשו משפט, ס'זאל זיין אן ערנסטער משפט, ס'זאל זיין רבנים ווי דו קענסט אריינגיין צו זיי און זאגן הער אויס כ'האב א פראבלעם וואס טו איך אז איינער מאלעסטעט קינדער זאל מען געבן א צעטל יא דו מעגסט גיין צו די פאליס און צו די גאווערמענט און נאכדעם ווען ער גייט זאל מען אים נישט נאכלויפן, מען זאל אים נישט ארויסווארפן שפטו יתום ריבו אלמנה, מען זאל. מאכן א משפט פון א יתום מיט אן אלמנה, זאגט דער אייבערשטער איז אם תאבו ושמעתם, טאמער עט עטס מיך אויסהערן איז טוב הארץ תאכלו, האט עטס נישט קיין שום פראבלעם, עט עטס האבן דאס בעסטע און דאס פיינסטע פונעם לאנד, ש. אדער פון די וועלט, סאו יעצט מוז מען אנהייבן צו טראכטן, בעיסיקלי, מען גיימער זיצן, מען גיימער אויס, מען גיימער איינפאסטן מיט אויספאסטן, מ'וועט מדקדק זיין מיט אלע, מיט אלע דינים, מיט אלעם, בעיסיקלי דער אייבערשטער האט זיך אוועקגעצויגן, ער איז בכלל נישט דא. פאר וועם טוסט עס? דער אייבערשטער בעט עס נישט פון דיר, ער בעט זאלסט פאסטן יא, אבער ער בעט זאל צוקומען אביסל תשובה צו דעם, אז טאמער נישט עסטו אין ערגעץ נישט אנקומען. יעצט לאמיר זיך אביסל מתבונן זיין, וואס איז דער בית המקדש געווען צו אונז, און וואס מיינט עס אז אונז האמיר עס נישט? אמת, ס'נישט דא קיין קרבנות, אבער אין דעם בית המקדש ליגט מורא'דיגע זאכן, לאמיר זיך אביסל מתבונן זיין אין די וועלטישע זאכן. די וועלט ווערט קלוגער פון טאג צו טאג. די סייענס בוקס פון פאר דרייסיג יאר צוריק זענען נישט די זעלבע ווי היינט, די דאקטערס ביכער, אלעס טוישט זיך אויף קלוגער און נאך קלוגער און נאך קלוגער און נאך קלוגער. ס'איז אנבעליוועבל ווי קלוג די וועלט ווערט. מען קען שוין היינט אריבערפלאנצן א הארץ, מען קען שוין א קאפ אריבערפלאנצן, מען קען שוין היינט טון אזאלעכע וואונדערבארע זאכן וואס דאס איז אנבעליוועבל. דער אייבערשטער געבט פאר יעדן יאר. למעשה. היינט ס'איז דא מעדיקל סייענס, מען ווייסט וויאזוי צו זיין קערפול פאר אלעם, מען זאגט די מענטש וואסערע דייעט צו עסן ער זאל קענען מאריך ימים זיין, זיי האבן געוויסע מעדיקעישאנס צו פארלענגערן אלצהיימער ס'זאל נישט זיך אזוי שנעל צו צושפרייטן, די לייף עקספעקטענסי פון א מענטש איז היינט אסאך העכער ווי ס'איז געווען מיט אפאר יאר צוריק, אין דער אלטער היים ווען מ'איז געווען פֿינף און דרײַסיק יאר האט מען שוין גענומען א שטעקן, די רוקן איז שוין געווען געבויגן, ס'איז דא ווייטעמינס. און דאס אלעס העלפט צו צום מענטש ער זאל זיך קענען האלטן פריש, היינט ווען איינער שטארבט ביי אַכציק זאגט מען wow אזוי יונג, ביי נײַנציק זאגט מען אויך ער איז נישט מחויב געווען מיתה, אבער ביי אַכציק איז עס א שאק, אין דער אלטער היים האט מען נישט געזען פֿופֿציק, יעצט וואס איז דא באמת געשען? וועל איך ענק מסביר זיין, ווען דער הייליגער רמבן איז געקומען אויף ארץ ישראל שרייבט ער פאר זיין זון אז יעדע זאך ווי הייליג ס'איז אזוי נידריג איז עס געפאלן, ווען ס'פאלט א וואנט פון פֿופֿציק פיס הויעך, איז די ערשטע שטיינער אויבן פאלן די נידריגסטע און זיי כאפן דעם גרעסטן זעץ. אז דער אייבערשטער האט אראפגעווארפן השליך משמים ארץ, ער האט אראפגעווארפן דעם בית המקדש, איז וויבאלד די קדושה איז דארט געווען גרויס איז די סטרא אחרא אויך גרויס. ברענגט די רמבן, כ'האב פרובירט צאמצושטעלן א מנין אין ירושלים, אזוי ברענגט ער, נישט געווען קיין מנין אין ירושלים, זאגט דער הייליגער רמבן אז כ'האב צאמגענומען, פון ירושלים אכט מענטשן, ס'הייסט זיבן און ער איז געווען דער אכטער, און ס'איז געווען צוויי ברידער פעינטערס, צבועים, זיי האבן געארבעט אין פעינט, זיי פלעגן קומען פון אויסער ירושלים און פעינטן די דירות פון ירושלים פאר געלט, האב איך זיי געבעטן אז זאלן קומען יעדן טאג פרי, מ'זאל מצרף זיין צום מנין, אזוי שרייבט דער רמבן, ווי. ווייט נידריג ס'איז געפאלן נעבעך אלע ענייני קדושה אויפן העכסטן פלאץ אין ירושלים אינעם הייליגן באשעפער'ס שטאט און דארט ווי דער הייליגער באשעפער האט געוואוינט מיטן גרעסטן התגלות אויף די וועלט. בקיצור, זאגט דער רמבן פאר זיין זון אינעם בריוו א משל ער זאל פארשטיין וויאזוי דאס קען זיין אז אין א שטאט ווי ירושלים זאל נישט זיין אפילו קיין מנין אידן, זאגט ער, אמאל איז געווען א מאמע וואס האט געגעבן צו זייגן פאר א קינד. זי האט גענורסט א בעיבי, אים געגעבן צו זייגן, די קינד איז אביסל קראנק געווארן, יעצט אז דאס קינד ווערט קראנק און ס'הערט אויף צו זייגן קען דאס קינד שטארבן, די מאמע האט נישט פראדוצירט מער קיין מילך. דאס איז איינע פון די טעמים פארוואס מען טאר נישט חתונה האבן מיט א מינקת חבירו, ווייל אין דער אלטער היים איז נישט געווען ענפעמיל מיט אייסאמיל מיט די אלע סובסטיטושענס וואס מען געבט פאר קינדער, און אז די מאמע האט נישט געהאט קיין מילך איז דאס קינד נעבעך געשטארבן. אז מ'נעמט א חבר'ס פרוי וואס זי איז א מיניקת אין די ערשטע פֿיר און צוואַנציק חדשים, טאמער ווערט זי שוואנגער הערט זי אויף צו האבן מילך, דאס קינד שטארבט. איז דאס האבן די חזל געוואטשט אז ס'זאל נישט חלילה געשען. די גמרא ברענגט אונז א מעשה אין מסכת שבת אז ס'איז געווען א מענטש דאס ווייב איז אים געשטארבן, האט דער אייבערשטער געמאכט א נס אז דער מאן האט געהאט מילך, און ער האט אנגעהויבן צו געבן צו זייגן ווייטער פארן קינד, ווייל דער אייבערשטער האט געוואוסט, אז דאס קינד וועט שטארבן, און אלה הצאן מה חטאו, וואס איז נעבעך שולדיג דאס יונגע קינד, האט דער אייבערשטער געמאכט א נס אז דער טאטע האט אים געגעבן צו זייגן, איז ווען דאס קינד הערט אויף צו זייגן ווייל ס'איז קראנק, העט אויפהערן די מאמע'ס מילך צו רינען, און דעמאלטס וועט דאס קינד חלילה שטארבן, דאס איז זייער נישט גוט, איז אויב די מאמע זעט אז דאס קינד וויל נישט זייגן, גייט זי און זי זוכט אויף אן אנדערע מאמע וואס זי האט אויכעט א קינד, און זי וויל אז יענץ קינד. זאָל זײגן פֿון איר, װײַל אַזױ װעט זיך כאָטש ראַטעװען, אַז שפּעטער, װען דאָס קינד װעט געזונט װערן, אַ פּאָר טעג אַרום, װעט ער װײַטער זײגן אירע מילך, זי װעט נישט פֿאַרלירן די מילך. טאָמער טרעפֿט זי נישט אַ קינד, װאָס טוט די מאַמע? זי גײט זוכן אַ הונט, אַ דאָגי. זי גיט צו זײגן פֿאַר אַ הונט. פֿאַר װאָס? דער חשבון איז, אַז איר מילך זאָל זיך נישט אָפּשטעלן. די זעלבע, זאָגט דער הײליקער רמבן, איז מיטן אײבערשטן און מיט דער װעלט און מיט כּלל-ישׂראל. באמת, אונדז זעמער. דער עם הנבחר אויף וועם דער אייבישטער קוקט ארויף, און אלע שפע וואס ער געט וויל ער געבן פאר כלל ישראל, און דורך כלל ישראל גייט אריין די שפע צו די אומות העולם, ס'טייטש אונז דארף מיר אראפ נעמען די בעסטע און די פיינסטע, און די גוים דארפן באקומען פון די שריים פון וואס אונז לאזן מיר איבער, דאס אלעס איז געווען ווען דער בית המקדש איז געשטאנען און אלע שפע און אלע השפעה און אלע רוחניות'דיגע זאכן זענען אראפגעגאנגען אין דורכן בית המקדש, ס'איז געווען די עשרה ניסים כסדר, ס'איז געווען נבואה, און די אלע זאכן זעמער אונז געווען די וואס אונז האמיר עס קודם באקומען. אזוי שטייט אין פסוק כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו, זאגן אלע קבלה ספרים אז די גאנצע בריאה, וואס דער אייבערשטער האט באשאפן, און די גאנצע שפע וואס דער אייבערשטער שיקט אראפ אויף די וועלט, דאס איז אלעס נאר פאר אידן, און נאכדעם פון די אידן גייט די שפע פאר די אומות העולם, יעצט דאס איז אלעס געווען ווען דער בית המקדש איז געשטאנען, יעצט אז ס'איז ליידער חרוב געווארן דער בית המקדש גייט אלע שפע קודם פאר די גויים, ווייל דער אייבערשטער מוז דאך געבן שפע די וועלט זאל אנהאלטן, איז אזוי ווי איינער געבט צו זייגן, די מאמע וואס איר קינד פילט זיך נישט גוט געבט זי צו זייגן פארן הונט, סא האט די הינט די שפע, און די זעלבע איז דא אויכעט, אז אונז האמיר נישט דעם בית המקדש און אונז פיר מיר זיך נישט אויף ערליך, גייט אלע השפעות פארן גוי, און ס'עפענט זיך אים תרעין דחכמה, ווי ס'ווערט געברענגט אין זוהר אז אין שנת ת"ר עט זיך עפענען תרעין דחכמה, אויב די אידן עלן זוכה זיין עט עס אריין גיין אין חכמת התורה, און אז נישט עט עס גיין אין די חכמה חיצונים, און דאס איז וואס דא איז געשעהן די גאנצע צייט פונעם חרבן, די גוים. באקומען די שפע ווייל דער אייבערשטער כביכול מוז זיי געבן צו זייגן ווייל די וועלט מוז האבן א השפעה, די שפע מוז רינען, און אז אונז זעמיר נישט זוכה כאפט עס דער גוי. איי וואס איז בעסער דער גוי ער איז דאך אויך נישט ערליך שטייט שוין אין די ספרים ווייל אונז פלעג מיר באקומען בבחינת פנימיות פון די שפע און דער גוי באקומט שוין נאר בבחינת חיצונית און דער אייבערשטער וויל אונז אויפוועקן געט ער אונז גארנישט און ממילא עמיר זיך אויפוועקן תשובה צו טון איז דאס איז וואס דער בית המקדש האט אונז געמאכט. דאס איז וואס אונז האמיר געהאט די בענעפיט ווען ער איז געשטאנען, און דאס וואס אונז האמיר די לאס ווען ליידער דער בית המקדש איז נישט דא, און דאס איז א געוואלדיגע לאס. די שפע גייט אן. דער אייבערשטער וויל אונז זאמיר לערנען תורה, אונז זאמיר לערנען שס, אונז זאמיר קענען, די שפע קומט אראפ. אונז נעמיר עס נישט, מ'וויל מיר נישט זיך זעצן לערנען, האבן קאמפיוטערס עס אויפגעפיקט, ס'איז דא היינט. יעדער קאמפיוטער קען גאנץ שס מיט פוסקים ער קען מער וויפיל עני רב אויף דעם עולם קאמפיוטערס האבן עס אויפגעפיקט די שפע קומט אראפ נאר פון דעם וואס דו זעסט אז יעדער קאמפיוטער האט אלעס דארפסטו פארשטיין אז די שפע וואלט מיר אונז געדארפט האבן די שפע וואלט געדארפט קומען צו אונז ס'היינט דא שיינע ספרים מען וואלט געקענט אזויפיל מער לערנען און מען וויל נישט. ס'האט מיר דערציילט א גרויסער תלמיד חכם, ער לעבט שוין נישט היינט, אז ער האט געלערנט אין נייטרא ישיבה אינדערהיים, זאגט ער, דער מגיד שיעור דער נייטרא רב איז אריין געקומען און ער האט געזאגט א מהר"ם שיף, האט זיך איעדער צוגעבויגן צו הערן, ווייל די מהרש"א מיט מהר"ם האט מען שוין געהאט אין די ש"סן געדרוקט. אבער מהר"ם שיף איז נאך נישט געווען. היינט איז דא מהר"ם שיף מיט מהר"ם שיק, ס'איז נישט דא א מהר"ם וואס איז נישט דא אריינגעשטעלט היינט, ס'איז דא אזאלכע שיינע ספרים, אזוי שיין אויסגעלייגט אויף לשון קודש, איבערגעטייטשט אלע מיני ש"סן, אלע מיני מדרשים, סאו די שפע האט געדארפט אונז מאכן מער תלמידי חכמים, זעמער אונז ביזי ליינען דעם איד און דעם בלאט און דעם צייטונג און נאך אפאר נארישע. שאפערס מעגעזינס איז געגאנגען דער קאמפיוטער האט אויפגעפיקט די שפע אז דער אייבישטער שיקט אראפ א שפע אז ס'זאל זיין געלט מיט הרחבת הדעת אזוי ווי אונז האמיר געהאט דא ס'איז געווען ברוך השם אפאר יאר מיט גרויס הרחבת הדעת דער אייבישטער האט געוואלט מען זאל אנהייבן מעביר סדרה זיין ס'קומט אזא פרייטאג שטייט פון אר"י הקדוש פארוואס שבת איז תורה שבכתב וועגן דעם ליינט מען די תורה די גאנצע וואס מ'ליינט אין די וואכן איז נאר מ'זאל נישט דורך גיין דריי טעג אן תורה אבער דער אמת'ער שייכות פון תורה שבעל כתב איז שבת קודש, און וועגן דעם וועסטו זען יעדער לערנט אידישע ספרים, יעדער איז, ווער ס'איז מעביר סדרה איז מעביר סדרה, ווען נישט לערנט מען חומש רש"י, דאס איז די צייט פאר דעם, איז למעשה אז ס'קומט אראפ אזא שפע פון רייכקייט, און ס'קומט אראפ אזא שפע פון ספרים, און קיינער פיקט עס נישט אויף, נעמט עס דער אייבערשטער צו, ער געט עס פאר די גוים אין סאוט קאריע. און אין דזשעפען האט מען שוין איבערגעטייטשט בבא קמא מיט בבא מציעא האט מען שוין איבערגעטייטשט און דער גוי האט זיך גענומען לערנען גמרא תוספות זיי זאגן ס'ליגט דערין א חכמה נפלאה עד אין לשער סאו דער גוי איז עס משיג און אונז עפן מיר נישט דעם חומש מיט די גמרא און דא זיצט מען און מען בעט מען דעם אייבערשטן ברענג אונז צוריק דעם בית המקדש פארוואס פאר דיין שיינעם פנים? פארוואס זאל עס דיר דער אייבערשטער טוהן? האסט דיך פארבעסערט? האסט אויפגעהערט מבזה צו זיין כל גדולי ישראל? די שפע קומט בבחינת אחוריים צו כלל ישראל, און דאס איז די גרעסטע געוויין וואס יעדער איד דארף וויינען צום אייבערשטן, דארף זיך אויסוויינען, דאס איז דער ענין פון תיקון חצות, אזוי ווערט געברענגט פון אר"י הקדוש אז. די הינט די כלבים באקומען דאס בעסטע. עניוועי, איז דער הייליגער רמב"ן איז דאס מסביר באריכות. למעשה, אונז דארפן דאס אנהייבן צו פארשטיין זייער קלאר. דאס איז דער אמת'דיגער חורבן בית המקדש וואס אונז לייד מיר. אונז לייד מיר נישט קיין חורבן פון א בילדינג וואס האט אפגעברענט, ווייל א בילדינג קען מען צוריק בויען. אונז לייד מיר א חורבן אז דער אייבישטער העט נישט קומען אראפ אויף דעם בילדינג און דורך דארט זאל דורך גיין אלע שפע פאר די גאנצע וועלט און קודם זאל עס קומען פאר אידן נאר אויב אונז זעמיר זיך פארעכטן אונזערע מעשים אין טאמער מען וועט זיך פארעכטן אונזערע מעשים דארף מען אונז נישט בויען אינגאנצן עס גייט אראפקומען א בית המקדש של אש. פון הימל. יעצט פארוואס ברענגט נישט דער אייבערשטער משיח'ן? ס'איז זייער פשוט, 'עסט אריינגיין אין בית המקדש של אש 'עסטו פארברענט ווערן. די גאנצע עבודה וואס אונז טוהן מיר מיט די תשובה מיט דעם וויינען, דאס טוהן מיר אונז פאר איין זאך, דאס טוהן מיר אונז אז אונז זאל מיר קענען זיין הייליג און אויסגעאיידלט, רחצו הזכו, אזוי זאגט אונז דער נביא, וואשטס ענק אויס און איידלטס ענק אויס, ווייל ווען נישט כ'וועל אראפ ברענגען א בית המקדש העטס עטס אוועקלויפן פונעם גרויסן פייער, עטס עטס נישט קענען קוקן דערויף, עטס עטס נישט קענען טוהן די עבודה דארט.
און דאס איז זייער וויכטיג אז מען זאל טוהן אין אזא טאג ווי סקומט יעצט תשעה באב אדער דער באהאלטענער שמיני עצרת און זיך צאמנעמען מיטן אייבערשטן און מען זאל תשובה טוהן אויף די אלע דריי עבירות עבודה זרה גילוי עריות און שפיכות דמים און נאכדעם אויף שנאת חינם. וואס דאס איז דער גרעסטער חורבן וואס דער בעל דבר האט אריינגעלייגט היינט אין די אידישע וועלט, יעדער האט פיינט איינער דעם צווייטן, וואס האט דיר יענער געטוהן? אקעי איך פארשטיי דו ווילסט נישט האבן קיין שייכות מיט אן אגודיסט, אונזער רבי האט געשריגן אז מען טאר נישט האבן קיין שייכות מיט זיי, הגם אונז האמיר א שייכות, די באסעס וואס זיי האבן אונז געגעבן איז יעדער צופרידן, און די פאר מיליאן דאלער וואס זיי האבן ערלעדיגט ביי די דזשענדער לאו איז יעדער צופרידן, אבער לאמיר זאגן לפנים לאמיר זאגן האמיר נישט קיין שייכות מיט זיי, פיין איך בין צופרידן. פיין, אבער איך וויל פרעגן א שאלה, וואס זענען ביידע סאטמארע ארגענעזעישאנס ברוגז איינער מיטן צווייטן? יעצט, מען מוז פארשטיין, די גמרא לערנט אונז אז דער אייבישטער האט געזאגט הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, הלוואי זאל מען מיך איבערלאזן, אזוי זאגט דער אייבישטער, נאר תורה זאל מען לערנען, ווייל המאור שבו יחזירנו למוטב, נאר דורכן ליכטיגקייט פון די תורה וועט מען צוריק ווערן גוט. אונז דארף מען פארשטיין אז אונז קען מיר קיינמאל נישט מתקן זיין די דריי עבירות און אויכעט די עבירה פון שנאת חינם אויב אונז וועמיר נישט לערנען די הייליגע תורה. דאס וועט אונז מאכן אונז זאמיר קענען צוריק קומען און אונז זאמיר קענען תשובה טון. יעצט דער הייליגער מהרל זאגט, ס'שטייט, כל יום ויום בת קול יוצא מהר חורב, ס'גייט יעדן טאג ארויס א בת קול פון בארג חורב, און ס'זאגט, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, וויי איז פאר די מענטשן וואס זיי פארשעמען די תורה. יעצט דער מהרל זאגט פארוואס הייסט די פלאץ ווי די בת קול קומט ארויס הייסט הר חורב? ס'הייסט הר סיני, וואס עפעס הייסט עס חורב? זאגט די מהרל א מורא'דיגן געדאנק, די תורה האט אין זיך א כח צו היילן, ס'האט אין זיך א כח צו מאכן ערליך, ס'האט אין זיך א כח צו ברענגען צו דביקות השם, ס'האט אין זיך אויך אבער א כח פון חורב, ס'מאכט חרוב די וועלט. ט, אז מען לערנט נישט תורה לשמה, צו מען לערנט נישט תורה בקדושה, נעמסטו די שפע וואס דער אייבערשטער שיקט אראפ און דו ביסט עס מהפך פאר די חיצונים אז זיי זאלן לעבן פון דעם, דו געסט זיי כח. ס'איז דא די באקאנטע מעשה אז ס'זענען געפארן אסאך גרויסע צדיקים צום בעלזער רב, צו רב ישכר דוב, עפעס אמאל אויף א שבת, און די מעשה שרייבן דעם קראסנער רב'ס טאטע ר' ברוך בערנארד שרייבט ער יעדער רב וואס האט געווארט געזעסן האבן זיך ביי טיש געווארט דער הייליגער בעלזער רב זאל אריינקומען יעדער האט אנגעהויבן צו וויינען וויינען יעדער האט געוויינט ס'האט אים געדושעט א געוויין קיינער האט נישט געוויסט וואס דא גייט פאר ווען דער הייליגער בעלזער רב איז אריינגעקומען האט ער זיך צופייערט האט זיך גענומען זאגן איך האלט יעצט אינמיטן שולחן ערוך ווי ס'שטייט דארטן צו סוף אין שלחן ערוך ביי הלכות תענית ווערט דארט געברענגט אז טאמער א איד לערנט תורה לקנטר אדער ער איז נישט מתקן אין חטאת נעורים דעמאלטס גייט זיין גאנצע תורה צו די חיצונים און ס'געט זיי חיות זיי זאלן קענען לעבן. ס'ווערט געברענגט אין באר הייטב איז ער אריינגעקומען שרייען וואס טוט מען מיט דעם באר הייטב? ממילא האט ער מהרהר בתשובה געווען, אזוי ווי ער האט אזוי מהרהר בתשובה געווען האט עס גורם געווען אז די אלע רבנים און די צדיקים וואס זענען געקומען צו זיין דארט אויף שבת האבן געהאט פון די השפעה פון די הרהור תשובה פונעם הייליגען ר' יששכר דוב. אזוי ברענגט ר' ברוך בענדיט, ער איז געווען דעם קראסנער רב'ס פאטער ער ברענגט די מעשה ער באשרייבט עס. חורב איז מלשון ס'מאכט א חרבן, אז מ'לערנט תורה שלא לשמה, אז מ'נעמט. די הייליגע תורה, און מען לייגט עס אריין אין שייגעץ שטיק, דער האט פסל'ע ווייץ און דער האט טרייפענע דאס און דער אהער דער אהין, האסט א פראבלעם מיט זיין ווייץ? זעץ דיך אראפ, לאמיר עס דורך גיין, לאמיר זען ווי אזוי מען קען פארבעסערן די מצב אז ביידע קהילות זאלן האבן כשר'ס, נישט אז ביידע זאלן האבן טרייפע. כ'האב געהערט זאגן אז יעצט האבן די זאלוינים געשניטן, און רבי אהרן האט דאך שוין אויסגעלערנט. מען זאל קוקען אויף די כלי וועט מען זעהן אז ס'איז דא נאסעניש, מען האט געקוקט אויף די כלי איך הער ס'האט גערעגנט בשעת מען האט געשניטען די ווייץ, יעצט אמת ס'איז דא אויף דעם היתרים ס'מוז נישט זיין שמירה משעת קצירה ס'קען זיין נאך שעת קצירה, קמח מן השוק ווען מען וואלט נישט אריין געמישט זאכן אין דעם איז דאך אויכעט בדיעבד כשר, סאו אז דו נוצט אויך בדיעבד וואס פסלסטו יענעמס? דאס איז די ערגסטע זאך, צו נעמען די תורה, דעם חלק חורב וואס מען קען חרוב מאכן מיט דעם גאנץ אידישקייט, און מען זאל דאס נוצן צו שלאגן איינער דעם צווייטן. יעצט מ'האט געליינט די געוועזענע וואך די מ"ב מסעות, די מ"ב מסעות זענען די מסעות וואס יעדער איד גייט דורך, די מ"ב מסעות הייבט זיך אן אלה מסעי בני ישראל א' מ' ב' י' איז די ראשי תיבות פון אלה מסעי בני ישראל דאס איז אדום בבל מדי און יון יעדער איד גייט דורך די מ"ב מסעות יעדער מין איד כאטשיג ער פארט נישט פיזיקל פון איין פלאץ צום צווייטן ער מוז אויסארבעטן די מ"ב מסעות יעצט ס'איז געווען מ"ב ערי מקלט, ערי הלוויים, ס'איז געווען א פלאץ ווי א איד האט זיך געקענט לויפן באהאלטן אינעם גרעסטן חרבן ווי ער איז נישט געווען נאר אינעם גרעסטן איינגעזינקעכץ אין די גרעסטע קליפות האט ער געהאט א וועג ווי ער האט זיך געקענט באהאלטן און דאס זענען די מ"ב ערי הלוויים ס'האט נישט געהערט פאר קיינעם דער לוי האט נישט באקומען קיין שטאט וועגן דעם ווייל דאס איז געווען כלל ישראל האט זיך דארט געקענט אויסארבעטן און אויסלייטערן יעצט ס'ווערט געברענגט אין כתבי אר"י אז די זעקס שטעט פון די ערי הלוויים זייער שורש איז אין שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, דאס איז די זעקס שטעט וואס דאס איז געווען זייער שורש, און די צוויי און פערציג שטעט פון די לוויים אין די ערי מקלט איז די צוויי און פערציג אותיות פון ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך דאס איז צוויי און פערציג אותיות קבלת עול מלכות שמים דאס איז די גרעסטע זאך ווי א מענטש קען אנטלויפן אין זיינע מסעות, אין זיינע צובראכנקייט, אין זיינע שוועריגקייטן וואס ער גייט דורך, פרנסה איז שווער, שידוכים זענען שווער, שלום בית איז שווער, די קינדער רעוואלטירן, אלע מסעות וואס א מענטש גייט דורך קען ער אוועקלויפן אין די ערי הלויים, אינעם שמע ישראל, אינעם ואהבת, ער זאל באמת מקבל זיין קבלת עול מלכות שמים. ס'ווערט געברענגט אין די ספרים כל רודפיה השיגוה בין המצרים, אלע מענטשן וואס זענען נאכגעלאפן די אידן האבן זיי דערגרייכט אין די טעג, דער ערשטער בית המקדש איז יעצט חרוב געווארן און דער צווייטער, און אין די טעג האט מען ירושלים אויפגעאקערט, מ'האט די חומה צובראכן. שרייבן די ספרים כל רודפיה כל רודף יוד קיי, ווער ס'לויפט נאך נאכן אייבערשטן איז יעצט איז די צייט, אינמיטן די מסעות, מען פארט, מען וואנדערט, דער אייבערשטער וואנדערט אויך יעצט, דער זוהר חדש ברענגט אז דער אייבערשטער איז נישט צוריק געגאנגען צו זיין פלאץ נאכן חורבן בית המקדש, ער איז אין גלות, און וועגן דעם זעמער אונז אויך אין גלות, ווייל אונז זעמער די רעפרעזענטעטיווס פונעם הייליגן באשעפער אויף די וועלט, סאו כל רודף קה, ווער ס'לויפט נאך און ער זוכט דעם אייבערשטן, השיגוה בין המצרים. קען אים יעצט דערגרייכן, ווייל יעצט איז דער מלך אינדרויסן. דער מלך לויפט יעצט אויך ארום און ער זוכט א מקום מנוחה. ווען איינער ברענגט דעם קעניג א גרויסע מתנה אין פאלאץ, איז דער קעניג זייער צופרידן, ער טוט אים באלוינען. אבער ווען דער קעניג אליין איז אונטערוועגנס און ער האט נישט קיין מנוחה און איינער געבט אים א מנוחה, דאס איז די גרעסטע מנוחה וואס דו קענסט געבן. כביכול דער אייבערשטער איז נע ונד אזוי ווי אונז, אזוי ברענגט דער זוהר חדש, ער האט זיך נישט צוריקגעזעצט אויף די געהעריגע שטוהל פון השם מלך גאות לבש. ס'איז אן אנדערע שטוהל, ס'איז א שטוהל וואס ער וואנדערט מ"ב מסעות, און מען דארף זיך מדבק זיין אין שמע ישראל און אין דעם ואהבת. יעצט ווערט אויך געברענגט אז קץ, די ענדע, איז די לשון ויקוצו מפני בני ישראל. א איד דארף וויסן ער דארף זיין אפגעטיילט פונעם גוי, ער זאל נישט געבן קיין כח פארן גוי, ווען דער גוי טוט זאכן וואס דאס איז קעגן דעם רצון השם, כאטשיג דער גוי זאגט אים צו אפאר טאלער. קץ. די ענדע, דער גואל צדק וואס עט אונז ארויסנעמען עט זיין ווייל ס'עט זיין ויקוצו מפני בני ישראל, נישט אז אונז זאלמיר לעבן גוט מיטן גוי. יעצט ווערט געברענגט, אונז ווייס מיר דער גאון האט געשריבן וואס עט זיין ביי עיקבתא דמשיחא, למעשה אונז האמיר שוין געפעסט דעם דעדליין ווייל ס'שטייט האלף לך שלמה, ווערט געברענגט אין די ספרים אז אין אלף השישי וועט עס זיין, צוויי הונדערט יאר נאכדעם וואס וועט זיין דער אלף השישי, יעצט האלט מען שוין אסאך אסאך ווייטער פון דעם, יעצט ווערט געברענגט אז ווען ס'וועט זיין די ימות המשיח עט ד עט צוויי דריטל וועלט חרוב ווערן, אזוי ברענגט דער ווילנער גאון אויפן פירוש ספרא דצניעותא, אזוי ברענגט ער דא אז צוויי דריטל וועלט עט חרוב ווערן, און ער זאגט אז די גאנצע מלחמה עט נאר דויערן אזוי ווי דריי רגעים. א מורא'דיגע זאך, אמאל האט מען דאס נישט פארשטאנען, היינט פארשטייט מען דאס, מען קען אומברענגען צוויי דריטל וועלט אין ווייניגער ווי דריי מינוט, איז דאך אבער א גרויסער פחד, אונז לעבן אין זייער זייער א הויעכע צייט, וואס אונז קען מיר זוכה זיין צו די גאולה, מאידך גיסא, ווער ווייסט צו מ'וועט נישט זיין פון די צוויי דריטל וועלט וואס מ'וועט חרוב ווערן, איז. האבן געזאגט די אלע תלמידים פונעם גר"א אז האבן מקובל פונעם גר"א ס'ווערט געברענגט אין אלע זייערע ספרים און אלע די בעלי מוסר ברענגען עס אז ער האט געזאגט די איינציגע וועג וויאזוי מען קען זיך ראטעווען איז אז מען זאל זיין בבחינת התבדלות פון די רשעים און פון די גוים אז מען וועט נישט זיין איינס מיט זיי עט דארף א איד נישט שורר זיין די גאנצע זאך פון חבלי משיח וואס דאס וועט זיין באחרית הימים, ס'איז דאך אזאלעכע הייליגע ווערטער וואס דער ווילנער גאון זאגט, אין דייטשלאנד איז געווען די אסימילאציע פאר די קריג זיבעציג פראצענט, אין האלב יוראפ איז עס געווען זיבעציג פראצענט, ממילא אז ווען דער אייבערשטער האט געוואלט הרג'ענען די גוים זענען די אידן אריינגעפאלן אינעם זעלבן. פראבלעם, ווייל זיי האבן זיך אויסגעמישט, ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם, און דער הייליגער רבי האט געטייטשט, ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם, דער גוי האט זיך אויסגעלערנט די שלעכטס פונעם איד, אזוי האבן מיר שוין געהאלטן, אזא מין אופן, ס'קומט דער גוי קען נישט דורכפירן געוויסע געזעצן, קומען די אידן זיי געבן זיך בלאק וואוטס דורכצופירן אלע חוקי תועבה, די אידן האבן נישט קיין הבטחה אז זיי וועלן נישט אומקומען מיטן צוויי דריטל וועלט וואס וועט אומקומען, די הבטחה איז נאר פאר די פאר ערליכע אידן וואס זיי שרייען, ס'איז דא א באשעפער, מען טאר דאס נישט טון, די דזשענדער לאו איז אסור, מען טאר נישט טאטשען קינדער, מען טאר נישט מאנס זיין מיידלעך, די וואס זיי וועלן זיך האלטן אוועק פון דעם גוי די וועלן זוכה זיין אז זיי וועלן נישט זיין פון די צוויי דריטל וועלט וואס זיי וועלן אומגעברענגט ווערן יעצט ס'ווערט געברענגט כל המתאבל על ירושלים זוכה ולראות בשמחתו עס ווערט געברענגט אין ריטב"א אין מסכת תענית ווערט געברענגט א מוראדיגע זאך ס'וועט זיין צוויי תחיית המתים וואס איינס האט נישט מיטן אנדערן. ס'וועט זיין א תחיית המתים בשעת ווען דער אייבערשטער וועט אראפקומען מיט זיינע מלאכים פון הימל און ער וועט שלאגן גוג און מגוג, ער וועט פירן די מלחמה, יעדער וועט מיינען מען שלאגט זיך איינער מיטן צווייטן אבער זיי וועלן נישט וויסן אז דער אייבערשטער פירט דא יעצט די מלחמה, אז ס'זאל שוין קומען די גואל צדק און ס'זאל זיך שוין ענדיגן די אלע קליפות מיטן רע און דער אייבערשטער זאל צוריק זיין מיט אידישע קינדער אינאיינעם. איז די גוים וועלן דאס נישט וויסן אז דא שלאגט זיך שוין דער אייבישטער, וועט דער אייבישטער מאכן זאגט די ריטב"א מסכת תענית ער וועט מאכן א ספעציעלן תחיית המתים אויף יעדן איד וואס ער האט מתאבל געווען אויפן חורבן בית המקדש און דאס האט גארנישט מיטן יום הדין הגדול והנורא ווען אלע אידן וועלן אויפשטיין תחיית המתים דאס וועט זיין ספעציעל פאר די אידן וואס האבן זיך געקלאגט אויפן חורבן איך געדענק נאך כ'האב געלערנט אין ארץ ישראל. ארץ ישראל איז מער דער חורבן קענטיג ווייל דארט איז דאך געווען דער חורבן אזוי ווי דער מדרש זאגט און דער זוהר זאגט די בני בבל האבן געשריבן פאר די בני ארץ ישראל אונז דארף מען וויינען האבן די בני ארץ ישראל צוריק געשריבן ניין אונז דארף מען וויינען ווייל אונז זעהן מיר דעם חורבן על כל פנים איז ווער ס'איז מתאבל אויף ירושלים איז זוכה לראות את שמחתה געדענק איך נאך ווי אלטע אידן איך דענק ס'איז געווען אינמיטן ירושלים און געקומען די ספרדים מיט די אייזלעך זיי האבן געטראגן פעק אלעס געקומען חצות בייטאג אלעס האט זיך אפגעשטעלט און יעדער האט זיך אריין אין א שול און מ'האט זיך און מ'האט זיך אראפגעזעצט אויף די פלאר און אנגעהויבן צו זאגן תיקון חצות. איך געדענק אין די ישיבות וויאזוי ס'האט אויסגעזען א איכה געזאגעכץ. היינט קענסטו קוקן יעדער מישט די בלעטער ער קוקט נאך וויפיל האב איך צום ענדיגן נאך פינף בלאט זיבן בלאט צוויי בלאט דריי בלאט זעקס בלאט נו שנעלער און מ'ווארט שוין ענדליך ס'איז שוין געווארן חצות און מ'קען שוין גיין צוריק יעדער טון אלעס זיינע נארישקייטן, מען פארגעסט אינגאנצן אז מען איז מחיוב צו האבן אבילות א גאנצן טאג. איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין די הלכות פונקטליך, נישט ווייל איך קען עס נישט, נאר איך, איך וויל עס נישט דורכגיין, איך וויל ענק זאגן פראקטיק, עטס ווייסט איך בין א פראקטישער מענטש, איך ווען איך גיי תשעה באב דאווענען גיי איך מיט טלית און תפילין אינדערפרי, איי שטייט אין שלחן ערוך אז נישט, כ'על ענק אבער מסביר זיין פארוואס מען דארף עס יא טון. ווייל מ'איז שוין אין די עלטער, ס'קען זיין אז מ'וועט זיך נישט גוט פילן, און ס'וועט קומען נאכמיטאג און דו וועסט גוט פארשלאפן, און מ'איז נישט צוגעוואוינט צו לייגן נאכמיטאג קיין טלית און תפילין, וועט עס אדורך גיין און דו וועסט נישט לייגן דעמאלטס טאג טלית און תפילין. מיר האבן דערציילט עטליכע הצלה מעמבערס אז זיי האבן נישט געלייגט פאר צוויי יאר קיין תפילין תשעה באב פארוואס אינדערפרי איז נאכנישט געווען מענטשן וואס זענען געשפירט זיי האבן זיך געפילט שוואך, ס'איז געקומען ביז נאכמיטאג, נאכמיטאג האט מען זיי גערופן פאר הצלה קאלס. זיי זענען נישט צוגעוואוינט צו לייגן נאכמיטאג טלית און תפילין יעדן טאג, חוץ תשעה באב, ממילא האבן זיי פארגעסן. אן אנדערער האט מיר פארציילט ער האט זיך געלייגט שלאפן אויף צוויי שעה, ער האט געהאלטן ער וועט זיך גוט אויסשלאפן, נישט געהאט קיין כח אויפצושטיין, ער האט פארגעסן אז ער האלט נאך פאר הנחת תפילין. איז דארט אין די שול ווי איך דאוון, דאס אלץ אשכנזים, זיי זענען נישט צוגעוואוינט צו דעם, איך קום געהעריג מיטן טלית און תפילין אינדערפרי סעווען טוירטי, און איך לייג טלית און תפילין און איך דאוון. און דאס אלעס וואס שטייט אין שולחן ערוך אז דאס זאל מען אויסלאזן ווייל דאס הייסט לימוד התורה, די אלע זאכן טו איך פארוואס? איך ווייס נישט, כ'וועל זיין שלעפעריג צו מנחה, איז טאמער חס ושלום כ'האב פארשלאפן א מנחה, איך פאסט דאך, און איך דאווען צוויי שמונה עשרה'ס, אבער ווען עסטו לייגן תפילין? יעצט אז דער עולם איז אזוי אריינגעטון אז גראד נאך חצות איז מען שוין ביזי מיט די קאר און מען פארט שוין יעדער האט א היתר די קאר איז נידעריג ס'איז נישט הויעך ג' טפחים מען פארט שוין מען פארט וויזיטן מען פארט אהער מען פארט אהין דאווען געהעריג אינדערפרי, און וועסטו כאטש נישט עובר זיין אז דו האסט פארגעסן צו לייגן תפילין. יא, דאס איז אלס א פראקטישעהייט. איך האב ערפארונג פון אסאך מענטשן, זיי זאגן זיי האבן ליידער פארגעסן. סאו דאס דארף מען וויסן, ס'איז א אבילות פון א גאנצן טאג. ס'איז נישט אן אבילות נאר ביז מען זאגט אפ די קינות. און די קינות אויכעט, מען זאגט עס אפ אין נאו טיים, מען ווייסט אפילו נישט וואס מען האט געזאגט. ס'רעדט זיך דארטן פון מורא'דיגע זאכן, פון געוואלדיגע זאכן. ס'רעדט זיך דארטן פון די עשרה הרוגי מלכות. מען דארף לאזן א טרער ווען מען גייט עס דארטן דורך, און איך האב ענק שוין געזאגט אין א פריעריגע דרשה, איך וועל עס איבערזאגן פון אנדערע ספרים אויך, דער ישמח ישראל אין פרשת עקב ברענגט ער צו דארטן, די גמרא זאגט אז עס איז ארויסגעגאנגען ר' אלעזר בן פדת'ס פרה איז ארויסגעגאנגען שבת מיט א רצועה בין קרניה, זאגט די גמרא אז ער האט געפאסט. אז ביז די ציין איז אים שווארץ געווארן פון פאסטן, ברענגט ער דארט צו דער ישמח ישראל אז ר' חיים וויטאל האט אמאל געפרעגט דעם אר"י הקדוש, רבי, אויב זיי זענען געווען אזוי גרויס און קוק אונז אן, און וואסערע הנאה האט דער אייבערשטער פון האלטן אונז, האט ער אים געזאגט, מיין טייערע תלמיד ר' חיים וויטאל, זאלסט געדענקען אז אונזער עבודה איז פונקט אזוי גרויס ווי זייער עבודה, ווייל אונז זעמיר אין אזא טומאה, אין אזא איינגעזונקענקייט. און אונז טוהן מיר דעם רצון השם, איז אונזער עבודה אזוי גרויס ווי זייער. ס'איז דא ספרים וואס זיי טייטשן משה רבינו איז געווען אן עניו מאוד מכל אדם אשר על פני האדמה. וואס הייסט ער איז געווען אן עניו מאוד מכל אדם אשר על פני האדמה? איך מיין ער האט דאך געוואוסט ער איז משה רבינו, ער האט דאך געוואוסט ער האט געברענגט די תורה פאר אידן, ער האט געוואוסט כה אמר ה', דער אייבערשטער האט צו אים גערעדט וידבר ה' אל משה לאמור. ויאמר ה' אל משה לאמר, פון ווי האט זיך גענומען אזא מורא'דיגע ענווה? איז די תירוץ איז זייער פשוט, די ספרים זאגן ער האט געזען עיקבתא דמשיחא, ער האט געמאכט א חשבון, אזוי, דאס וואס איך בין אזא גרויסער צדיק, הה, אז איך רעד מיטן אייבערשטן פנים אל פנים, און ס'איז דא יראת השם און אהבת השם, און דער אייבערשטער האט אים געוויזן אלעס, ויראהו השם את כל הארץ, ער האט אים געוויזן אלע אוצרות פון ארץ ישראל, אוצרות מיינט מען רוחניות, השגות. שלמה המלך האט איינגעפלאנצט אלע מיני גראזן פון די גאנצע וועלט, אלע מיני אהבה און יראת השם וואס איז דא אין יעדן פלאץ האט ער געברענגט אויף ירושלים, און משה רבינו האט דאס אלעס געזען. משה רבינו האט געקלערט, הע הע, א גרויסע חכמה, איך בין אן ערליכער איד, איך לייג תפילין יעדן טאג, איר ווייסט אז מצוות מעשיות זעמער אונז גלייך מיט משה רבינו, משה רבינו'ס תפילין האט געמוזט זיין מרובע, ס'האט געמוזט זיין שווארץ, אלע הלכה למשה מסיני'ס וואס אונז האמיר פון משה רבינו, ער האט געמוזט לייגן דעם זעלבן. פאר תפילין. דער חילוק איז נאר אין די כוונה. משה רבינו איז געווען דער גרויסער בעל השגה, און אזוי זענען אויך אלע גרויסע צדיקים, און אונז קומער מצות אנשים מלומדה, מען דערמאנט זיך אמאל פון באשעפער איז דאס אויך גוט, איז דער משה רבינו האט געזען אז ס'עט זיין טויזענטער יאר שפעטער אידן אזוי ווי אונז וואס אונז זעמער טוען דעם רצון השם, ווען מיר קלאגן אויפן חרבן, ווען מיר וויינען אז ס'פעלט אונז א זאך וואס אונז ווייס מיר אפילו נישט וואס ס'פעלט אונז, ווייל אונז זעמער נישט געווען אין צייט פון בית המקדש, און אונז זעמער נישט דער דור וואס מ'האט אונז ארויסגעווארפן פון ארץ ישראל, סאו אונז ווייסט מען אינגאנצן שוין נישט וואס ס'פעלט אונז, מיר קוקן מיר נאר אביסל אין די ספרים, און די ספרים לערנען אונז. איז במילא איז משה רבינו געווען אן עניו מאוד מכל אדם, ער האט זיך געשעמט כביכול פאר אונזער דור, ווייל ער מיט זיינע גרויסע השגות טוט עס, דאס איז גוט, אבער פארוואס זאל מיר עס אונז טון, אונז טוהן מיר עס נאר ווייל משה רבינו האט אונז געגעבן די תורה פונעם אייבערשטן. און ממילא איז ער געווען אן עניו מאוד מכל אדם אשר על פני האדמה ווייל די על פני האדמה מיינט די שפעטערדיגע דורות וואס זיי גייען קומען אויף די ערד ער האט געזען אז אונז עמיר עס טוהן מיט אמונת השם אז משה רבינו האט אונז אזוי געהייסן טוהן עמיר עס ווייטער טוהן סא דאס דארף מען וויסן יעדעס ביסל וואס אונז טוהמיר היינט פאר אידישקייט איז זייער חשוב פארן אייבערשטן און עס קומט אזא גרויסער טאג ווי תשעה באב און אז אונז וויל מיר זיך מקרב זיין צום אייבערשטן עט אונז דער אייבערשטער מקרב זיין צו זיך יעצט די ארץ ישראלדיגע אידן דארפן זיין זייער זייער פארזיכטיג, ס'קומט יעצט אזא הייליגער טאג זיי קענען זיך אויסבעטן, כ'האב ענק שוין נאכגעזאגט, ס'ווערט געברענגט אין די ספרים אז ס'איז דא צוויי קעניגרייכן, צוויי פעלקער וואס זייער נאמען איז בשם השם, ישראל דאס איז אידן, און ישמעאל, ווערט געברענגט אז די קליפה פון ישמעאל גייט זיך זייער מתגבר זיין אויף כלל ישראל, און יעצט איז די קליפה פון ישמעאל זייער גרויס און ער וויל חלילה אומברענגען אלע. אידן, בעט מיר ענק, ווען עטץ עט זיצן ביי דעם תשעה באב, זאלט עטץ זייער שטארק וויינען, אז ס'זאל שוין אויסגעריסן ווערן די קליפה פון ישמעאל, און ס'זאל נישט האבן קיין שליטה אויף כלל ישראל, און בעיקר וואס מ'דארף אינזין האבן, אז טאמער מ'מער טאטשן חלילה די קינדער די תינוקות של בית רבן, איז דער סוף וועט זיין אז חס ושלום דער אייבערשטער וועט חלילה חלילה נישט אננעמען אננעמען געהעריג אונזער פאסטן, ווייל מ'קען נישט קומען א טאג נאכן פאסטן, און צוריק טוהן די אלע עבירות. יעצט וויל איך ענדיגן מיט א באקאנטע מעשה, און איך וויל מען זאל זיך מתבונן זיין אין די מעשה, די מעשה איז, ס'ווערט געברענגט אין זוהר הקדוש און געוויסע מדרשים, ס'איז געווען אזוי, בשעת ווען ס'איז געווען דער חורבן בית המקדש, זענען די אבות און משה רבינו און יהושע בן נון און רחל אמנו געקומען וויינען צום אייבערשטן, וואס לאזט. דאס צו אויף די קינדער, אויף דיינע הייליגע קינדער. אין זוהר הקדוש ווערט געברענגט אז ר' פנחס האט געזאגט, ס'שטייט קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, בשעה ווען די בית המקדש איז חרוב געווארן און פארברענט געווארן, איז געקומען א קול און ס'האט מעורר געווען די קברי הראשונים די אבות, און האט זיי געזאגט, אבות הקדושים, וואס עפעס שלאפט עטץ? עטץ ווייסט נישט וואס ס'איז געשען? כלל ישראל גייט אין גלות מיט די הענט צוגעבינדן פון הינטן. בקיצור. זענען געגאנגען די אבות צו משה רבינו און זיי האבן געפרעגט משה רבינו וואס גייט דא פאר? משה רבינו, איך ווייס נישט, מיך האט מען נישט אריין געלאזט אויף ארץ ישראל, איז ער געלאפן צו יהושע און האט יהושע געזאגט וואס זאל איך טון, איך האב יעדן איבער געלאזט אויף די גורל, בקיצור זענען זיי געגאנגען צו אברהם אבינו און אברהם אבינו זאגט פארן אייבערשטן רבונו של עולם דו ווייסט דאך איך בין געגאנגען אויפן אמת'ן אידישן וועג, צען מאל האסטו מיך אויספרובירט און איך האב אלעס בייגעשטאנען, פארוואס לאזטו די קינדער מען זאל זיי ארויסטרייבן פון דעם לאנד וואס דו האסט זיי צוגעזאגט? האט אים דער אייבערשטער געענטפערט, אוי אברהם אהוב נפשי, דו ביסט מיין געליבטער, דארפסט וויסן בשר קודש יעברו מעליך, זיי האבן מבטל געווען דעם בשר קודש, זיי האבן אנגעהויבן צו זיין בעל עבירות, זיי האבן געטאטשט דעם אות ברית קודש, זאגט דער זוהר, כיוון דשמע אברהם כך, אז אברהם האט דאס געהערט אמר האט ער געזאגט ימחו על קדושת שמך. מעק זיי אויס! אונז זעמיר מתפלל יעדן טאג בזכות אברהם בזכות יצחק ברוך אתה השם מגן אברהם, אברהם אבינו וויל זיך נישט מתייחס זיין מיט אונז טאמער אונז זעמיר פוגם מיטן אות ברית קודש, אברהם אבינו זיצט ביי דעם פתח של גיהנום און ווער ס'איז פוגם אין אות ברית קודש שטיין שטייט ווער ס'איז נישט גע'מל'ט. אבער אז מ'איז פוגם אין אות ברית קודש, איז מען ממשיך נאכאמאל די ערלה, סא זאגט אברהם אבינו אים לאז איך נישט אריין אין גן עדן, אים לאז איך אין גיהנום, און ווער ס'האט א אות ברית קודש אפגעהיטן לאזט ער אים נישט אריין אין גיהנום. בקיצור אברהם אבינו האט געזאגט פארן אייבערשטן ימחו על קדושת שמך ס'איז אויך א גמרא אין מסכת שבת אויך ענדליך אזוי, און ס'אויך אין פסיקתא פון איכה רבה סימן קד שטייט אויך אז אברהם אבינו האט גראדע יא מער קודם ווי מ'זאגט. ט געלערנט סניגוריא אויף כלל ישראל, די תורה הקדושה איז געקומען און ס'האט געזאגט עדות, האט אברהם אבינו געזאגט פאר די תורה הקדושה, דו שעמסט דיך נישט? דו קומסט זאגן עדות? ווען דער אייבערשטער איז ארום געגאנגען זוכן ווער ס'זאל דיך נעמען, ווער האט דיך גענומען? ישמעאל, אדום, זיי האבן אלע געזאגט אונז וויל מען נישט. געקומען, אַ צעבראָכן פֿאָלק, אַרױסגעקומען פֿון מִצרַיִם, האָבן נאָך געזאָגט, נישט נאָר אונדז נעמען, נאָר נעשה ונשמע, אונדז עמיר קודם טאָן און נאָכדעם הערן. און די תּורה האָט זיך געשטעלט אין דער זײַט. נאָכדעם זענען געקומען די אותיות.
ס'איז אַ אַריכות פֿון געװיסע מדרשים, אָבער איך װיל אַרױסברענגען דעם שפּיץ. זאָגט דער זוהר הקדוש. יעקב אָבינו האָט אױך געזאָגט ימחו על קדושת שמך. אַזױ זאָגט די גמרא אין מסכת שבת. נאָר יצחק האָט אָנגעהױבן צו נעגאָושיעטן, פּלגא עלי, פּלגא עלך. און די גמרא רעדט זיך, אַז װען משיח העט קומען. דעיס רעדט זיך בשעת'ן חורבן, די גמרא אין שבת פ"ט עמוד ב' רעדט זיך לעתיד לבוא, אבער די אבות זענען נאך אלץ א חלק פון כלל ישראל וואס דער אייבישטער טוט זיך מיט זיי דורכשמועסן וועגן אונז, אפילו זענען שוין נישט דא אויף דעם עולם, זיי זענען נאך די אבן הפינה פון די דריי זאכן, אברהם יצחק יעקב, זיי האלטן נאך אן כלל ישראל, זאגט דער זוהר הקדוש אזוי, ס'איז דארט איבערגעבליבן רחל און זי האט אנגעהויבן מורא'דיג צו וויינען. אז דער אייבערשטער פרעגט רחל פארוואס וויינסטו, זאגט זי קוק הער רבונו של עולם פארוואס זאל איך נישט וויינען, וואס האסטו געטון מיט מיינע קינדער, סא וואס האבן זיי געטון, זיי האבן געזינדיגט מיט עבודה זרה, זיי האבן אריינגעברענגט א צרה, לאמיר דיר עפעס זאגן, איך האב דאך געטון אסאך מער פון דעם, בשעת ווען איך בין געוואויר געווארן, מיין טאטע האט מיר געזאגט אז ער גייט אויפטוישן מיך מיט לאה, ווייל לאה איז עלטער, האב איך געזאגט איך גיי נישט לאזן מיין שוועסטער זאל פארשעמט ווערן, איך ווייס מיין טאטע איז א בלאפער א ליגנער, איז זי געגאנגען. רחל האט איבערגעגעבן די סימנים פאר לאה. נאכדעם האט זי מורא געהאט אז טאמער יעקב אבינו וועט כאפן אז דאס איז געווען נישט רחל נאר לאה, איז זי געגאנגען, זאגט דער זוהר הקדוש, איך האב מיך געלייגט אונטערן בעט, ווייל כ'האב געוואוסט יעקב אבינו צו אן צו איר רעדן און ער וועט הערן אז דאס איז נישט דער קול, איך האב אלעס געטון, איך האב אלעס אויפגעגעבן, שטעל דיר פאר וואס זי האט אויפגעגעבן פון שמעון. קומען ארויס מלמדים, פון לוי קומט ארויס כהונה מיט לוויה, פון יהודה קומט ארויס מלכות, אלעס האט זי אויפגעגעבן, זי איז געבליבן מיט גארנישט, פון יששכר קומען ארויס תלמידי חכמים, פון זבולון קומען ארויס סוחרים, זאגט זי פארן אייבערשטן איך האב אלעס מוותר געווען, און איך בין א בשר ודם פול מיט קנאה אזוי ווי יעדער מענטש, און דו גרויסער הייליגער באשעפער דו האסט קנאה אויף עבודה זרה? די עבודה זרה איז דיין קאמפעטישען? האט זיך גראד דער אייבישטער אומגעקערט און ער האט געזאגט, מנעי קולך מבכי, קענסט אויפהערן צו וויינען און איך וועל צוריקקערן אין דיין זכות, ושבו בנים לגבולם, אין דיין זכות וועל איך צוריקקערן אידישע קינדער. אונז דארפן אנהייבן צו פארשטיין באמת, רבי אהרן האט תקנות אז עלעווע לעשט מען אויס די לייט, אבער דעמאלטס איז נאך געווען פאר די תקנות. סאו בעסיקלי, יעקב אבינו האט געטאנצט א גאנצע נאכט, לבן איז געווען דער מושל העיר, און אינדערפרי איז מען שוין געגאנגען אזוי ווי דער וויזשניצער רבי ווען ער האט געמאכט זיינע קינדער האט מען געטאנצט א גאנצע נאכט און יונגעלייט פלעגן קומען מיט די שטריימלעך דאווענען שחרית, סאו ווי לאנג וואלט גענומען די גאנצע פאפּעריי און דאס פארשעמען וואס לאה וואלט פארשעמט געבליבן?

אויף דעם ווידער חכמים אלעס האט זי אוועק געגעבן פאר איר שוועסטער, רבותי דאס האט געברענגט אז רחל איז עקרת הבית, ווייל דאס וואס אונז זעמער געווארן אויסגעלייזט און וואס אונז זאלמער ווערן אויסגעלייזט, דער קיום אין גלות, איז די מאמע רחל, לאה האט טאקע כהנים לוויים, אבער ווען ס'איז נישט דא קיין קיום, דעמאלס וואלט עס גארנישט ווערד געווען, סא דער קיום. איז די מאַמע רחל רבותי, לאָמיר זיך אויסלערנען דעם הייליקן טאָג, דעם באַהאַלטענעם שמיני-עצרת, דעם תשעה-באָבֿ, אַז אונדז גייען מיר קיינמאָל נישט מבֿייש זײַן קיין מענטשן, אונדז גייען מיר נעמען די אַלע צײַטונגען און אַרויסוואַרפֿן, אויב די דרוקערס מאַכן געלט און זיי טוען אונדז פֿאַרסאַמען, אונדז טאָר מיר עס נישט קויפֿן. נאר דאס וואס מען לייגט ארויף מענטשן אויפן האטליין און מען רעדט ווען זיי טוען א עוולה זיי זענען חוטא ומחטיא את הרבים ווען דער בלאט פון דער איד זאל האבן כאטש איין פעידזש פאר די אלע חוטא ומחטיא את הרבים און ער זאל ווארענען וואלט דאך געווען א נייע וועלט וואלט עס געווען דער וועלט ווי דער אייבערשטער גייט בויען פאר אונז דעם בית המקדש צוריק און ער שיקט אונז משיח דער אייבערשטער זאל העלפן עס זאל יעדער איינער גוט אויספאסטן און מ'זאל זוכה זיין צו א גאולה שלימה, בבנין בית המקדש במהרה בימינו אמן, כלל ישראל דארף מען נאך דורכגיין אסאך צרות, יעצט איז דא די דרעפט אין ארץ ישראל, מ'וויל נעמען ישיבה בחורים אין דרעפט, דאס איז גילוי עריות, שפיכת דמים און עבודה זרה, אלעס אינאיינעם, מיט שנאת חינם, און דער אייבערשטער זאל העלפן אז מ'זאל זיך גוט אויספאסטן, און די וואס זיי טארן נישט פאסטן זיי זאלן פרעגן. א דאקטער און די דאקטער זאל זיי פסק'ענען און נאכדעם זאלן זיי זאגן א רב אזוי האט די דאקטער געפסק'נט און דער רב וועט נישט זאגן אנדערש, זאלן גיין צו א נארמאלן רב נישט צו די משוגעים וואס האבן מורא, זיי קוקן נאך אזוי ווי דער מדרש זאגט, זיי גייען די שאף, איינער קוקט דעם אנדערן אריין, דער קאפ פון דעם ציג איז קעגן ווי יענער איז מוציא רעי ער קוקט דארט אריין, אזוי זענען היינט די רבנים, אזוי ברענגט די גמרא, דער מדרש, און קיינער האט זיך נישט געטרויט צו זאגן א ווארט. מען זאל אנהייבן אז מען זאל נישט מורא האבן מער צו זאגן ווערטער, מען זאל רעדן דברי תוכחה דברי מוסר און אויך דברי אהבה וואס אידן האבן ליב דעם אייבערשטן און וואס דער אייבערשטער האט ליב אידן, און מיט דעם וועט מען קענען אויסהאלטן אין דעם גלות און מען זאל זיך מתבדל זיין פון די רשעים און פון די גוים וואס זיי מאכן חוקי תאווה מיט אלע אנדערע געזעצן, און דער אייבערשטער נישט געבן קיין נסיונות. וועגן ברית מילה און וועגן שחיטה, וואטש און סי, עטס וועטס אזוי אנהאלטן עטס גיטס אונז נבילה טריפה, עס וועט נאך ווערן אמאל בטל די שחיטה אויכעט אין אמעריקע און אין די גאנצע וועלט חלילה, לאמיר זיך צוריק קערן צום אייבערשטן און מ'זאל זוכה זיין צו א גאולה שלימה במהרה בימינו אמן בקרוב ממש מיטן דורך משיח צדקינו, האטס אלע א פרייליכן תשעה באב און א פרייליכן באהאלטענעם שמיני עצרת. טערערארארא טערערארארא טערערארארא.